א גוטן ערב שבת קודש פרשת בראשית, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, א לאנגן שיעור, און כ'מוז צולייגן אפאר וויכטיגע זאכן וואס איז יעצט צוגעקומען, די ערשטע זאך איז צוגעקומען אזוי, עטס געדענקט'ס כ'האב ענק אייביג געזאגט אז א מאמע דארף האבן היטן אירע אייגענע קינדער, זאל נישט גיין הערן תקיעת שופר, זאל נישט גיין אין שול, זאל נישט טון די אלע זאכן ווילאנג זי האט קינדער אינדערהיים. יעצט איז געשען א מורא'דיגע מעשה און איך וויל רעדן דערפון. ס'איז דא א איד וואס זיין ווייב האט געבוירן א בעיבי און א היימישע, אלעס היימיש, ס'איז פון בית שמש און מ'שיקט אלץ ארום מיידלעך זאלן זיי העלפן אין שטוב אז ס'איז דא קליינע קינדער, בקיצור איז געווען צוויי מיידלעך פון בערך עלף צוועלף יאר און דער טאטע איז דארט געווען, ער האט נישט געדארפט גראדע זיין אין שטוב אבער ער האט זיך אויסגערעכנט ער זאל יא זיין און ער האט ביידע מיידלעך נעבעך מאנס געווען ביטערליך. יעצט איין מיידל איז אנטלאפן און זי האט עס דערציילט איר מאמען, איז די מאמע שנעל געלאפן צו די יולדת'ס שטוב, די יולדת איז געווען אין שפיטאל, און האט געטראפן די יולדת'ס מאן אינדערהיים, און זי האט גערופן די משטרה, און מען האט אים איינגעזעצט, מען האט אים אריינגעזארקעט אין תפיסה. יעצט, איך זאג אייביג מ'זאל נישט הערן קיין תקיעת שופר, צו דעם אלעם איז שוין יעדער מסכים, אבער כ'וויל ענק פרעגן א שאלה, א פרוי קען שוין נישט גיין האבן א בעיבי אויך נישט? כ'מיין, וואט איז גאואינג אן היער? זעמיר אונז טאקע אזוי משוגע? אויף דעם שילדערט אונז די תורה אז אונז זעמיר אן עם חכם ונבון, ווי איז די חכמה ווי איז די תבונה? איטס אנבעליוועבל! און וואס האט ער געמיינט אז די קינדער וועלן נישט פארציילן? היינט רעדט דאך שוין יעדער דערפון, איין מיידעלע לויט איך פארשטיי זיך ארויסגעריסן פאר מ'האט זי בועל געווען, זי איז געלאפן צו איר מאמע. יעצט וואס האט דער מענטש געקלערט? ער גייט יעצט זיצן צוואנציג יאר דרייסיג יאר, נו וואס וואס איז יעצט? און איך זאג שוין לאנג, איך האב שוין אייביג געזאגט, איך ס'געווען א סעמינאר אין מאנטשעסטער איך האב עס צוגעשפארט ווייל זיי פלעגן גיין העלפן פאר משפחות און מיידלעך האבן מיר פארציילט אז די אינגעלייט מאכן א לעבן מיט זיי, האב איך אפגעקאלט דעם ראש ישיבה איך האב אים געזאגט אזוי אדער שפארסטו צו אדער וועט מען דיך צושפארן האט ער גלייך צוגעשפארט דעם נעקסטן טאג האט ער געזאגט ער שפארט צו ער האט נישט געוואוסט ס'איז אזוי נפרץ. שיקט א מיידל זאל העלפן ביי א יולדת אין שטוב און קומט א חזר און איז בועל די די די איטס אנבעליוועבל סאו ס'איז איך זאג ענק נאכאמאל רבותי ס'איז זייער א שווערע מסכתא ווייל גייען פארהייראטע פרויען גייט ער דאך בועל'ן מיט אן אשת איש גייען יונגע מיידלעך פון צוועלף וואס די דער טעם ביאה איז בכלל נישט קיין טעם ס'נישט די עידזש ס'גארנישט. גייט מען כאפן צוויי יונגע מיידלעך און דו ווייסט אז דו הרג'סט זיי אפ פאר'ן לעבן און דו הרג'סט דיך אפ און דיינע קינדער מיט דיין ווייב, אנבעליוועבל. אבער כ'האב א גרויס הנאה ווייל יעדער רעדט, ס'האט מיך יעצט געטראפן אן אמעריקאנער יונגערמאן אין מאה שערים, זאגט ער אז דא אראונד די קארנער פון ווי ער איז, אונז האמיר געטראפן זיך דארטן אויף רחוב חיי אדם, זאגט ער דא אראונד די קארנער איז דא א ריזיגע ספרדישע שול און שטייט א גרויס צעטל אז אזוי ווי ס'איז דא חזירים מ'דארף יעדער וואטשן אויף די קינדער, ס'איז א גרויסע צעטל.

האב איך זיך מיישב געווען, איך האב אים געזאגט, הער אויס, אז ס'קען כאפט מיר א פיקטשער און אז נישט, איך גלייב דיר, אבער אזוי גרעפיק ארויסגעשריבן אלעס וואס גייט פאר, מען כאפט קינדער מ'איז זיי מאנס און אין די מקווה'ס, שוין, ס'איז געווארן ברוך השם א מדובר, און דאס האב איך געוואלט, איך האב נישט געוואלט אויסרייסן זנות, ווייל איך וועל דאס נישט קענען, איך האב אבער געוואלט ווער ס'עט וועלן זיין אפגעהיטן, זאל נישט קיין מורא האבן צו רעדן און צו שרייען און צו שלאגן און איינצוזעצן. יעצט ישראל האגער דער משוגענער, דער פון ארץ ישראל. ס'האט זיך אזוי, דער פון מאנסי איז דאך סתם א נואף, דער און דער משוגענער האט צוזאמגעזעצט, ער איז געפארן אויף ירושלים האט צוזאמגעזעצט אלע חברי הכנסת פון אגודת ישראל און האט פארלאנגט אז מ'זאל ברענגען א פתרון וועגן די דירות, ווייל ס'איז דא ווייניג דירות און ס'איז זייער טייער. יעצט למעשה. האט עס גארנישט אויפגעטון ווייל מ'לאכט פון אים, אבער איך ווייס נישט צו דער עולם ווייסט וואס דא איז געשען יעצט אין ארץ ישראל, די דירות זענען געפאלן דרייסיג פערציג פראצענט, ס'איז געווען אזוי, קקל, דאס איז קרן קיימת לישראל, האבן געזאגט, דא פארקויפט מען נישט קיין ריעל עסטעיט, דער אייבערשטער זאגט כי לי כל הארץ, און דאס איז געבליבן אזוי אז אין ארץ ישראל, איך, דו קויפסט א הויז, אויב דו קויפסט טאבו, דאס מיינט איינער אונט עס, איז עס דיין אויף אייביג, טאמער ס'איז געקויפט פון קקל, איז עס א ליעס אויף פֿופֿציק יאר, און ס'איז רינועבל נאך פֿופֿציק יאר, און נאכדעם איז עס אויס. איז געגאנגען קקל זיי האבן געליעסט פון די קירכע ס'איז דא געווען אסאך קירכעס רעליגעיזע קירכעס ס'הייסט אלע מינע רעלידזשענס איז דא געווען פון יוראפ פון איבעראל אזוי ווי להבדיל די רבנים האבן געקויפט דא בתי מדרשים אזוי האבן די קירכעס אויך געקויפט ווייל זיי האבן געוויסט אז דאס איז דעם אייבערשטנ'ס הויז ירושלים ארץ ישראל די גאנצע צייט דו גייסט אויפן הר הזיתים איז פיל מיט קירכעס דארט למעשה האבן זיי געליעסט קקל האט געליעסט פון די קירכעס זיי האבן געהאט אסאך לאנד און זיי האבן עס געליעסט פון זיי זיי האבן עס נישט אפגעקויפט נאר געליעסט אויף הונדערט יאר. יעצט לויפט אפ די הונדערט יאר, במילא אז יעצט לויפט אפ די הונדערט יאר זענען די דירות גארנישט ווערט, ווייל דו קענסט נישט טוהן דערמיט גארנישט, ווייל ס'גייט צוריק, די לענד גייט צוריק צו די קירכע, סאו די קירכע קען זאגן איך פארלענגער דיר נישט דעם ליעס און דו בלייבסט אן גארנישט, במילא איז געווארן דא א מורא'דיגע משוגעים הויז אין ארץ ישראל, ס'איז דא די דירות זענען געפאלן אנבעליוועבל. געהאט. איך האב געדינגען א דירה אין צפת, איך האב עס געוואלט קויפן, איך מיין ס'איז זייער פיין געווען, צוויי בעדרום, ס'איז געווען א מחיה, איז די גאואינג פרייז איז זייער ביליג, ס'איז איך ווייס אין אמעריקען דאלער איז עס צווישן פופציג און זיבעציג טויזענט דאלער, ס'איז א מחיה געווען, ס'איז אזא ווילא, ס'איז אין אזוי ווי אין א שטיקל א דארף, און מיין פרוי מיט די קינדער זענען דא געווען. האב איך זיך געזאגט לאמיר עס געבן א קויף אפ פארוואס נישט, איז למעשה ביז מ'האמיר געהאנדלט ביז אהער ביז אהין איז די לויער דערגאנגען אז דאס איז אויכעט פון די געליעסטע לענד און ביז אפאר יאר פינעף צען יאר ארום ביסטו פינישט דו אוינסט גארנישט דו האסט גענומען א ליעס. נו, צו קויפן א הויז אויף א ליעס, איך מיין איך ברויך דאס נישט האבן, איז ס'טוט זיך דא, ס'קאכט זיך דא, סאו ישראל האגער וויל אויסקלוגן דעם סיסטעם אז מ'זאל נעמען די צענליגע טויזענטער עיקער לאנד וואס ס'גייט יעצט צוריק צו די קירכעס, וויל ער די גאווערמענט זאל אים געבן לאנד, פון ווי זאלן זיי עס נעמען? האסט אמאל געצאלט א דאלער טעקס אין דיין לעבן? ער איז א צעווילדעוועטער משוגענער, האט נישט קיין סיסטעם אין זיין לעבן, דער ביאנער רבי האט געזעסן מיט אים א האלבע שעה בערך א צוויי חדשים צוריק האט אים געזאגט, קום דארטן ארויס איי אונז האמיר דארטן א פלאץ ווייל דאס איז שוין אן אלט פלאץ אבער אויפן שטח הכיבוש און דאס הייסט עמנואל האט ער אים געזאגט דארט געט מען דיר וויפיל לאנד דו ווילסט זיי ווילן געבן פאר מיר און פאר דיר און נאך א האלבע שעה רעדן האט ער געזען ער רעדט צו א משוגענעם זאגט אים שרול ניין איך גיי ערגעץ אנדערש בקיצור ער איז געגאנגען ערגעץ אנדערש וואס דארטן האט זיינע גבירים האבן געמאכט דארט אינוועסטמענטס ליסן עווריבאדי איז היער טו סאק אוט די פור פערסאן און לאזט'ס ענק נישט. כ'זאג נאכאמאל פאר יעדן, כ'בין געווען יעצט אין צפת, און כ'האב עס זייער אינדזשויט, איך זאג ענק די אמת, ס'איז געווען רוחניות און גשמיות, די לופט, די וועטער, ס'איז ביוטיפול, פון אזולאי שטייט אז ס'קומט פון גן עדן קומט אראפ א לופט און ס'גייט דורך חברון און ס'גייט דורך צפת, ס'איז הויכע זאכן אבער ס'איז געווען א מחיה די לופט. יעצט וויל איך ענק זאגן, למעשה איז דא דארטן צענליגע חסידישע אינגעלייט, מ'האט געפענט א בית מדרש, מסיפתא, אינגעלייט קויפן היינט דארטן פאר צוויי, צוויי הונדערט און פופציג טויזענט שקל א דריי בעדרום אפארטמענט, דאס טייטש און דיווייד עס ביי פיר ווייל ס'איז פינף און צוואנציג צענט איז א שקל, עס קומט אויס אז אז זיי צאלן בערך. צווישן זעכציג און פינף און זעכציג טויזנט דאלער פאר א טרי בעדרום אפארטמענט, ס'איז עלטערערע הייזער, מ'דארף עס אביסל איבערפיקסן, און די גאווערמענט פיקסט עס יעצט איבער אינדרויסן אויכעט, און ממילא ליסען, דו מוזט נישט וואוינען אין בני ברק. איך זאג אייביג ווייל סאטמאר רב האט געוואוינט אין מאנרא מעג איך נישט מחלל שם שמים זיין וועגן מאנרא, און די זעלבע דא אויכעט. איך וויל ענק אויך זאגן אז איך געדענק אז כ'האב ענק געזאגט א צוויי דריי וואכן צוריק אז הרב אלישיב'ס אן אייניקל האט מאלעסטעד זיינע קינדער ביי זיך אינדערהיים, זיינע אייגענע קינדער, הרב אלישיב'ס קינדער, זעט אויס על פי פשטות פון די גמרא מעג מען דאס טוהן, ווייל איך קען נישט פארשטיין אנדערש וויאזוי א מענטש טוט אזא חזיריי, טאטע פון עלף קינדער, און מ'האט אים איינגעזעצט. און די וואך האט מען געמאכט דא א פלי בארגען אז אזוי ווי ס'קומט זיך אים ער האט אפאר קינדער מאלעסטעד קומט זיך אים צוויי דריי הונדערט יאר אין תפיסה קיין צוויי דריי הונדערט יאר העט ער נישט לעבן איז במילא האט מען זיך מיישב ווי האט מען געמאכט א פלי בארגען אז ער האט באקומען ניין יאר תפיסה שוין קאלט מען מיך וואס איך זאג צו דעם אגרימענט דא די לויערס יעדער קאלט זאג איך אים דו ווילסט עפעס וויסן איך גיי מיך נישט זארגן פאר ניין יאר ארום קודם איז אויף אויף אוט אוו סייט, ער קען נישט טאטשען זיינע קינדער נײַן יאר איז דאך שוין עפעס ווערט, און נאך נײַן יאר וועט ער זיכער סטרייקן ביז אפאר וואכן, און ממילא וועט מען צוריק גיין צום אלטן נאכאמאל, ווייל זייטס נישט דערשראקן, און עס מוז נישט זיין כל ימיו, קודם לעט הים בי אוט אוו סייט נײַן יאר, די ווייבל וועט חתונה מאכן אליינס אירע קינדערלעך, אבער בכל אופן ער'ט כאטש נישט קענען אנמאכן קינדער מיט די אייגענע טעכטער, פארשטייסט, די ווייב וועט חתונה מאכן די קינדער וואס זיי האבן אינאיינעם געהאט. זי מיט איר מאן. מיט רב אלישיב זיינס א אייניקל, איך ווייס נישט, איך געדענק שוין, איך בין דא אונטערוועגנס, גלייבטס מיר איך געדענק שוין נישט אסאך זאכן, איך געדענק נישט וואס איך האב געהאט היינט פאר פרישטאג אויך נישט, עניוועי, יעצט ס'איז דא איינער הייסט ר' לעזער חשין, ער איז דער וואס האט מגלה געווען אז דער שייגעץ לייזער בערלאנד,

ווייל די וואס זיי האבן פארקרימט ר' נחמנ'ס דרכים, דאס האבן זיי געמאכט דערפון, זיי האבן געמאכט אזוי, איך מעג טון וואס איך וויל, ס'איז נישט דא חלילה קיין באשעפער, ס'איז נישט דא קיין תורה, ס'איז נישט דא קיין מסגרת, נאר איין זאך, ווען איך גיי זינדיגן זאל איך זאגן לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, זאל אינזין האבן דעם באשעפער דארטן, זיי האבן אויסגעדרייט. מען האט דעם ממש דברי אלקים חיים האט מען פארדרייט. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. למעשה וועגן דעם איז דער מאטא פראנק מצליח און מען נעמט אים איבעראל און ער נעמט זיך זייער שטארק אן פאר לעזער בערלאנד און ס'איז דא א גאנצע דיבעיט צווישן זיי אבער דער דער ר' לעזער חשין דערלאנגט אים דעם מאטא פראנק אז ס'איז א שרעק. איך וויל עס ארויפלייגן און איך וויל אז דער עולם זאל הערן, ס'איז מורא'דיג, מען דארף דאס הערן ווייל מען מיינט אז היינט איז נישט דא די כת ש"ץ מיט די כפירה אינעם אייבערשטן, מאכן פאלשע משיח'ן, ס'איז היינט פונקט אזוי דא, און איך שטעל עס ארויף, ס'דויערט צוואַנציק מינוט און זעקס און דרײַסיק סעקונדע, איך שטעל עס אבער נישט ארויף דא, איך שטעל עס ארויף אויף קעסטל נאמבער פֿינף און דרײַסיק, ווער ס'וויל קען עס פון דארטן הערן, כ'האב עס אויך אויף מיין בלאג, אבער נישט יעדער האט דאך די טמא'נע כלי, איך מוז ענק דערציילן א דזשאוק, איך קען מיך נישט גענוג איינהאלטן פון צו לאכן, איך גיי אריין אין איינע פון די חשוב'סטע סטארס און איך וויל עפעס אריינשיקן פון מיין. כלי, צו אים, זאגט ער, עה, ער האט נישט קיין אינטערנעט. פיין, בין איך געגאנגען כ'האב אנגעקאלט מיין אפיס מ'זאל עס ארויסשיקן דורך אימעיל נישט דורך אינטערנעט. עניוועי, נעקסטן טאג זאג איך אים פרינט עס מיר ארויס, ער פרינט עס ארויס, נאכדעם פרעגט ער מיך צו איך האב אינטערנעט, זאג איך אים יא, כ'מיין איך דארף עס האבן, איך האב עס, און איך. זאגט ער אה אויב אזוי וויל איך אייך זאגן איך האב אויך אינטערנעט, איך דארף נאר זאגן אז איך האב נישט, ס'איז אזא לצנות געווארן פון כלל ישראל, מען לערנט אויס דעם עולם צו זאגן ליגנט אפיציעל, און ברוך השם דער יום טוב איז דורך און מ'האט געהאט די מעמד קודש הקדשים אינווערדיג פון אינווערדיגקייט, הקפות הקדושות בצילא דהימנותא עילאה של כבוד קדושת מי אדמו"ר מי שאמר והיה העולם, רחמנא לצלן וואס דא טוט זיך, ער רעדט מיט די בחורים, ער האט געטאנצט ווי א מאנקי אינדערמיט, ער האט אינזין געהאט אז דער רשע וואס ער בויעט די שול קעגן איבער זאל נישט מצליח זיין, ער האט אינזין געהאט וויאזוי ער וועט מאכן טעראר, עס איז געקומען אפאר אונגערישע אידן, זיי האבן נישט געוואלט גיין אין א שטעטל, זיי האבן געהערט אז דער סקווערער רבי ציט זיך ארויס, און ער האט געהייסן זייער א וואוילער איד דער רבי יעקב יוסף, האבן זיי געקלערט זיי וועלן ארויספארן דארט, פלוצלינג האט מען אויף זיי ארויפגעלייגט א שטעטל, און מ'האט זיי געזאגט, די אלע אונגערישע קפידות וואס דער הייליגער חתם סופר האט איינגעפירט אין אונגערן איז דרעק מיט לעבער גארנישט ווערד חס ושלום, אבער דאס וואס מ'האט אין טשערנאבל אדער אין סקווער געמאכט, דאס האט גאט אליינס געהייסן פאר משה רבינו, אז ס'האט יענעם ארויסגענומען יעדן טראפ. פון מנהגים פון זייערע עלטערן און פון זייער אפשטאם, ווייל דער אלטער סקווערער רבי האט געדארפט בויען א שטעטל, ווייל ער האט געזען אין ווילימסבורג וועט ער נישט סוקסידן, און מען איז אים געקומען זאגן אז דוד'ל חזר טאטשט קינדער, און ממילא האט ער געמוזט אנטלויפן. איז במילא ווייל אין טשערנאבל קנאבלעך איז געווען אזא מין קפידה, מוזן אלע אונגערישע אידן אזוי טון, זיי קענען נישט אמאל נאכזאגן דאס ווארט טשערנאבל, און מען האט זיי אזוי אראפגעברענגט פון אלעם, פון די אמונה, פון מסורת אבות, מען האט זיי אריינגעלייגט א נייע מין משוגענע זאך,

פון קודש הקדשים זיינע הקפות, און יעדער לאזט עס צו און קיינער זאגט גארנישט, ולא אמר ליה ולא מידי, נחום ראזנבערג'ס האטליין דאס האט געשטערט אלע רבנים, אלע בהמות, איך זעה אז דא איז געקומען דער רב פון ווילימסבורג ער האט זיך איינגערעדט ער גייט דא קויפן קרקע, מיך האט גערופן דער רב פון בית החיים אין צפת ער האט געפרעגט דו קענסט דעם און דעם רב זאג איך יא ער האט געטאטשט איין טאכטער מיט אסאך יארן צוריק, זי איז קראנק געווארן נאך די חתונה, ער האט געטאטשט א צווייטע, יענע האט געכאפט א נערווןבראך, זעקס חדשים נאך די חתונה, איך האב ענק דאס אלעס געזאגט, און ווייל ער איז ארויף האט מען אים געגעבן די קורטעסי אז די קינדער מוז מען אוועקנעמען פון שטוב, זיי טארן נישט וואוינען ביי אים אין שטוב אויב נישט זעצט מען אים איין, נארמאל וואלט מען אים געדארפט איינזעצן, ער האט געהארגעט די אייגענע טעכטער, האב איך געזאגט דעם רב הער מיך אויס, דו קענסט אים לאזן דארטן ווי מען באגראבט הינט און קעץ, א יומען ביאינג טאר נישט זיין מיט אים, זאג איך אים אפילו ביי די מחללי שבתים טאר ער נישט זיין.

און איך גיי סאמען אפ דעם גאנצן יום טוב בקיצור, און אלעס וואס ס'גייט דא פאר, און כ'האף אז ס'וועט זיין פערטיג אן טיים. יעצט הייב איך אן דעם שיעור. כ'האב געוואלט נאר רעאגירן אויף אפאר זאכן. דער בעלזער האט געזאגט א שטייענדיגע תורה אז די סמארטפאונס דאס איז דער גאנצער חורבן הדור. בעלזער רב וועיק אפ, האסט געהאט ראזענפעלד אין תל אביב, און דו האסט יעצט א כוכב חדש א נייעם שטערן אין לאנדן וואס ער פאטשקעט קינדער, כ'האב קודם געמיינט ס'איז א דזשאוק, דער וואס האט עס מיר פארציילט איז געווען גראד אין אנטווערפן אויף יום טוב און האט עס פאר יעדן פארציילט אז ער איז א ערשטער עד פון דעם בחור, סאו מ'קען שוין זיך נישט ארומשפילן מער, און נאכדעם האסטו דעם. פירער פעמילי, ביידע זענען חזירים, סיי דער אין אגריפס, ער הייסט אהרן, און סיי דער אין בני ברק, יענקי פירער, און נאכדעם האסטו דעם רוטנער, הערשל רוטנער, סאו דאס האט נאך נישט צוטוהן מיט סמארטפאונס, לאנג ביפאר ס'איז געווען סמארטפאונס האבן זיי שוין געטאטשט און מטמא געווען קינדער, און ווי לאנג דו וועסט דאס נישט אויסטרעטענען קענסטו רעדן פון סמארטפאונס ביז פורים, דו וועסט נישט האבן קיין קלין האוז, און נאך א זאך. וויל זייער שטארק באטאנען, די ישיבות ווארפן ארויס בחורים, און די תלמוד תורה'ס ווארפן ארויס קינדער, יונגלעך און מיידלעך, וועגן סמארטפאונס, ווייל די טאטעס האבן, איך זאג ענק קלאר, אונז פייט מיר יעצט דאס, עטס וועט זיין לוזערס, אונז גיימיר עס נישט צולאזן, און אז די טאטע האט א סמארטפאון קומט זיך נישט פארן קינד א חינוך, שטעל דיר פאר וואס טוט עטס דאס רשעות, מען טאר נישט? פיין מען טאר נישט. ס'דא שופטים און שוטרים, יעצט קענסט נישט זיין דער שוטר, קענסט זאגן מען מעג און מען טאר נישט, אבער דו קענסט נישט ארויסווארפן וועגן דעם קינדער פון חינוך, זארגטס ענק נישט, עטס גייטס באצאלן די פרייז. און די דריטע זאך איז, מען ווארפט ארויס קינדער ווייל די טאטעס האבן נישט צו באצאלן, עטס באקומטס וואוטשערס, עטס באקומטס די אלע זאכן, עטס שפילטס נאר דאם און סטופיד. געזאגט. אבער דער עולם ווייסט היינט אלעס. עטץ וועט ארויסווארפן די קינדער און מ'וועט ענק צונעמען אלע פראגרעמס, וואטש ענד סי. און נאכדעם וועט עטץ זאגן אוי מען האט אונז גע'מסר'ט. אוודאי, מען קען נישט צולאזן אזא חורבן. עס דרייען זיך טויזענטער קינדער אין די גאס פאר גארנישט. ווייל די טאטע האט נעבעך נישט צו צאלן, אויף דעם איז דא א גאווערמענט. און ווען נישט ווער ברויך ענקערע ישיבות. לאמיר גיין אלע אין פאבליק סקול. לאמיר זיי זאגן זאלן צושטעלן מלמדים וואס זיי קענען ענגליש, מיט אידיש. און זיי געבן צו עסן, זיי געבן אלעס. ס'איז גארנישט שלעכט אז מ'וועט ארויפפאלן דעם חינוך אויפן פאבליק סקול, אויף יעדע זאך פאלט מען דאך עניוועי ארויף אויף די גאווערמענט, לאמיר עס שוין ארויפפאלן אז זיי זאלן אונז געבן בנינים מיט אלעם, ווי שטייט אז זאלי קאהן מוז עס נעמען און ער זאל האלטן די בנינים פאר זיך, זאל עס זיין קהל'ישע זאכן. יעצט דער רויטע רשע, דער סקווערע שייגעץ, האט געשיקט בריוון ארום אז ווער ס'וועט גיין דאווענען צו דעם. בית מדרש וואס האט זיך געעפנט דארטן, דער קאסאנער, דעמאלטס עט מען מנתק זיין אלע פרנסות פון די חברה, יעצט כ'האב ענק געזאגט קודם דארפט עטס מודיע זיין די עף בי איי אז ס'גייט דארטן פאר עפעס, די בריוון דארף מען גראד געבן פאר די עף בי איי, דאס הייסט א העיט קריים, דאס איז די גרעסטע פארברעך, דער סקווערע שייגעץ, דער חזיר, דער רשע, דער זנאי, און דער וואס האט אומגעברענגט מענטשן, כאפט נאך נישט אז ער איז נישט אין סקווירא שמירא בירא אין אמעריקע, גייסט אריין מיט די צעטלעך צו די fbi און זאגסטו ליסען דאס איז א העיט קריים ענד איט העז טו סטאפ, ער קען נישט סטראשען קיינעם, דאס איז געווען אין דער אלטער היים, אזוי האט זיך געבויעט סקווירא און אזוי וועט עס אונטערגיין, דאס איז די ערשטע זאך מען דארף דאס אריינטראגן צו די fbi אז ער סטראשעט. און צווייטנס דארף מען וויסן נאך א זאך, אין סקווער איז דארטן דא די הצלה, און טאמער עס זענען טאקע אזאלכע גרויסע רשעים דארף מען זיי עס צונעמען, ווייל אז זיי קענען גיין צו דעם יא און צו דעם נישט איז געפערליך. גראדע איך געב זיי א גרויסן קאמפלימענט, כאטשיג זיי האבן געוויסט איך שלאג מיך מיטן רבי'ן מיטן גרויסן שייגעץ מיטן חזר און מיט הערשי ברייער, ווען מען האט געדארפט האבן די הצלה פאר מיין טאטן, נישט מיר געדאכט, זענען זיי געווען גרייט טווענטי פאר סעווען. זיי האבן נישט קיינמאל געזאגט ניין דאס איז ראזענבערג, אדער ווייל זיי האבן געהאט דרך ארץ פאר מיין טאטן, אדער זיי האבן דרך ארץ פאר די פירמע פאר וועם זיי ארבעטן, אבער דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס מען דארף אריינקוקן, ווייל ס'קען זיין דער רשע'ט זיי באאינפלוענסן אז טאמער דער קאסינער זאל צאמפאלן זאל ער פייגען, מען קען נישט וויסן מיט דעם רשע, ער איז דאך א רוצח, יעדער אינגערמאן דארט, דער גרעסטער פויער איז איידלער פון דעם שייגעץ. איז דאס איז איין וויכטיגע זאך. די צווייטע וויכטיגע זאך דארף מען וויסן אז עטס קענטס טון דעם זעלבע זאך פארקערט אויכעט. סקווער מיינט אז ער איז גאט און ער האט באשאפן די וועלט. ער איז גארנישט. ער איז א דרעק. ער איז א גנב א גזלן. און ער איז א נואף אויכעט. וועגן דעם האט מען געבויעט סקווער. ווייל צוויי מענטשן זענען געקומען זאגן אז ער פאטשקעט די קינדער. באט עניוועי, ס'איז נישט יעצט וויכטיג. נאר מען דארף טוהן די זעלבע זאך אויכעט, רבותי סקווער האט אויך א שאפינג סענטער, סקווער האט די אלע זאכן, זיי דארפן זיך אויסלערנען, דעי שוד געט א פיל אז זיי זענען נישט באלעבאס, ווייל זיי דארפן אויך אנקומען צו אנדערע, ס'איז דא איינער א סקווערער וואס ס'גייט נאך געלט, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל זיי וועלן אים הרג'ענען, זאגט ער מנחם, אמאל ווען מען הערט דעם ווארט סקווער שפייט מען און מען עפענט נישט די טיר. זאלן זיי זיך אויך אויסלערנען. ער מיינט טאקע ער איז בעלעבאס אויף די וועלט ווייל ער האט געקענט אפגנבען אפאר מיליאן דאלער? נאנאנאנאנאנאנא דעט דאזענט העפן ענימאר. אפגעגנבעט די לאנד צו נישט זיין, מען איז שולדיג געווען געלט פאר מענטשן, און מען פארקויפט היינט קליינע מועצות יעדער זאל וואוינען אין א שטאל. מען דארף גראד מודיע זיין די עף בי איי אז דאס איז העיט קריים און מען מוז דעם מענטש אפשטעלן ווייל טאמער שטעלט מען נישט אפ דעם מענטש וועט מען פארברענען מענטשן אזוי ווי מען האט שוין געטון אמאל, זיי האבן עקספיריענס אין דעם. זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם. שוין דאס איז נאר געווען צוגעלייגט וויכטיג. יעצט ברוך השם איך בין געווען א גרויסע ערנסטע מיטינג אין א שפיטאל וואס הייסט שיבא תל השומר איך האב נישט געוויסט איך געדענק תל השומר איז געווען א קליינע שפיטאל זיי האבן טויזנט פיר הונדערט בעטן פון די גרעסטע שפיטעלער וואס איז דא און כ'גיי נאך האבן עטליכע מיטינגס כ'האב זיי געזאגט קודם דארף מען מאכן א ספעציעלע אפטיילונג. באט מען האט מיך גענומען דא צו ווייזן די משוגעים אינעם משוגעים הויז. ס'איז אזוי ווי די מעשה, ס'איז געווען אמאל איינער מ'האט אים געגעבן א טור אין א משוגעים הויז. בקיצור, א משוגענער וואס איז נישט געווען אזוי משוגע האט ארומגעוויזן איינעם די משוגעים הויז. בקיצור, און ער זאגט זעהסט דער איז דא פאר דעם משוגעת, דער פאר יענעם. איר ווייסט די מעשה וועגן שפרינצא. געווען איינער און האט אים געוויזן זעהסטו דער א גאנצן טאג שרייט ער שפרינצע שפרינצע זאגט ער ער האט געהאט א גוירלפרענד האט זי געהייסן שפרינצע און זי האט אים איבערגעלאזט נאכדעם ווייזט ער אויפן פערדן שטאק איז דא איינער שרייט א גאנצן טאג שפרינצע שפרינצע פרעגט ער וואס איז דעס זאגט ער ער האט חתונה געהאט מיט איר עניוועי ווייזט ער אים דארטן איז דא אן אנדערע משוגענער זאגט ער ער רעדט זיך איין ער איז גאט. פרעגט יענער פון וואו ווייסט ער רעדט זיך איין אפשר איז ער טאקע, זאגט ער דאס בין איך דאך דער וואס ער געבט א טאור אין משוגעים הויז, זאגט ער דאס בין איך דאך, נעבעך, דוד טווערסקי באלאנגט אויך דארטן, ער רעדט זיך אויך איין ער איז גאט, עניוועי, האט מען מיר געגעבן א טאור אין משוגעים הויז. ס'איז צו לאכן און וויינען, מיט וועם כ'האב גערעדט ביז יעצט איז געווארן געטאטשט, זיי זאגן אז דאס האט עס געמאכט. ס'איז נישט קיין דזשאוקס רבותי, בעליוו מי. עניוועי, און כ'האב זיך געזאגט מ'דארף מאכן אן אפטיילונג ספעציעל פאר דאקטוירים וואס זאלן האבן דווקא א שייכות מיט די מין זאך, סעקשועל אביוז, ס'איז א עקסטערע מסכתא פאר זיך, ס'גרעניצט זיך מיט סייקייעטרי אבער ס'איז א עקסטערע מסכתא, סייקייעטריסט אליין זאגן מיר ס'איז לא ראי זה כראי זה, און זיי האלטן מיין טיעם, און כ'האב זיך געזאגט ביי אונז איז דא א קורס וואס מ'געט, ס'איז א פערציג שעה'דיגע קורס, מען מוז אונטערשרייבן אז ביז א יאר ווען מען גייט דיך רופן צום שפיטאל מוזטו דארט זיין ביז א האלבע שעה, מען גיבט עס נאר אין אזאלכע שפיטעלער, מענטשן וואס וואוינען ביז א האלבע שעה פון שפיטאל גיבט מען עס פאר די מענטשן אויב נישט גיבט מען עס פאר אנדערע, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן אז יו נאו, יו קענט פלעי עני מאר געימס, יעצט איך וויל מען זאל מאכן דעם זעלבן קורס דא אויכעט, ס'איז א פערציג שעה-דיגער קורס, כ'האב זיי געזאגט כ'וועל ענק שיקן אלע חומר וואס מען דארף האבן, זיי זענען זייער שטארק אינטערעסירט. ליסען, וואן דעי וועמיר אונז זיין נערמאלע מענטשען, ס'דא איינער ער הייסט שטויבער ער איז חיים משה שטויבער'ס זון ער האט עפעס געשפילט יחצ'ל אויפן יאסל שפיל כ'דענק נישט יעצט זיין ערשטן נאמען, ס'איז נישט זיין ברודער יענקי, יענקי איז אויכעט אין די פראפעשענעל פיעלד א סייקאלעדזשיסט א א טערעפיסט ער איז ער איז אנדערש אבער דאס איז נישט כ'מיין ער הייסט ליפא. אה, עניוועי, ליפא האט געזאגט אמאל פאר חיים משה שטאובער פאר זיין טאטן, ווייסט טאטי, ווען דו עפענסט פתח תקוה מיט צוואנציג יאר פריער, וואלט מיר אונז אלע געווען נארמאלע געזונטע קינדער. אזוי ווי דו האסט נישט געוואוסט אזוי נעבעך זיך אויפצופירן מיט אונז, זעמער אלע משוגע. זאגט ער אים, טאטי, ווען דו עפענסט עס פערציג יאר פריער, וואלסטו אויך געווען א נארמאלער טאטע. נא, איטס אנלי א דזשאוק, לעט אים נאט טעיק איט פערסאנעל. די אונטערשטע שורה איז. אז ווען איך עפן מיינעם האטליין מיט צוואנציג יאר פריער, אפשר וואלטן געווען אסאך מענטשן שוין נארמאל און געזונט. די לייט זענען אים טראכטן אפשר וואלט איך אויך שוין געווען נארמאל און געזונט, דאס קען אויך זיין. אבער רבותי, ברוך השם אז מען האלט דא. זעהר סוקסעספול געווען די מיטינג. איך האב באמת נישט געגלייבט כ'וועל קענען צוקומען צו אזאלכע גרויסע מענטשן, און זיי דארפן יעצט אנקומען צו ליצמאן, און איך האב זיי מסביר געווען אז ליצמאן, טאמער וויל מען צוקומען צו אים, מוז מען צוקומען צו זיין אפיס, ווייל טאמער קום איך צו צו אים, ער העט עס אוועקווישן. עטס ווייסטס אז מאנדראוויטש זיצט דא אין פראנק און פריי און לערנט מיט קינדער, אלץ ווייל דער גערער רבי האט געהייסן ליצמאן, דעמטס איז ער נאך נישט געווען אין מעדיקל, ער איז געווען אין אן אנדערע מין שר, דער גערער רבי האט געהייסן מען זאל עס אפווישן, הגם די גערער זאגן אז ס'איז נישט אמת, זיי האבן מיך שוין אנגעקאלט אפאר מאל אז ס'איז שקר און איך זאל עס איבערווייזן, האב איך זיי געזאגט. איך האב אינעווענדיג אינפארמעישן געהאט פונעם די עי פון טשארלס היינס און די וואס האבן געארבעט דארט אז ליצמאן האט געזאגט מען זאל עס אפווישן פרעגט ער מען האט געזאגט דאס ווארט ליצמאן זאג איך מען האט געזאגט דאס ווארט ליצמאן און מען האט געזאגט דאס ווארט גערער רעבע היינט האט מען נישט קיין מורא פאר אים אויך נישט גערער רעבע קען נישט קומען זיך היילן כאטשיג ער האט געהאט קענסער ווייל ער האט געוואלט גנב'נען א שול אין די איסט סייד ער איז געווען אינוואלווד אין דעם מען האט נישט קיין מורא היינט פאר קיינעם. האב איך געזאגט צו ליצמאנען צוקומען קען מען נאר אז מ'גייט צו זיין משרד און די פרייע חברה דארט זאלן זעהן אז ער טוט עס אוועקוואשן און נאכדעם העט ער אונז פרעגן פארוואס ווייל ער העט עס אפווישן כאילו אונז האמיר קיינמאל נישט גערעדט מיט אים. כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, כ'האב אויך געלערנט אין סענדז סטריט און כ'האב געלערנט תכסיסי מלחמה ביי די גרעסטע גענגסטערס דארט, סאו זיי האבן זייער גוט פארשטאנען וואס כ'האב זיי געזאגט. און זיי האבן געזאגט זיי גייען טאקע טון אין דעם. ברוך השם איך בין אזוי צופרידן, אנבעליוועבל אזא מיטינג, wow, ס'נעמט אנדערע צוצוקומען צו דעם פירער פונעם שפיטאל, כ'ווייס נישט וויפיל חדשים, נאך האב איך זיי געזאגט אויב מ'ברויך מיך דא, איך קען צוריקומען, איך קען בלייבן דא אויכעט, איך בין דאך א פראפעשענעל ליידיגייער עניוועי, איך טו דאך נישט אין ניו יארק גארנישט, איך פאנטש נישט קיין קארטל, סאו וואטעווער איז מענדעטארי וויל בי מענדעטארי, עניוועי. סאו ס'איז דא צוויי זאכן וואס איך וויל, קודם דעם קורס זאל מען דורך גיין, ווייל איך ווייס נישט צו עטס געדענקטס, ס'איז געווען א מורא'דיגער אומגליק אין נחלאות, הונדערט און צוואנציג צו הונדערט און דרייסיג קינדער האט מען נעבעך מאלעסטעט, מ'האט אבער נישט געקענט נעמען די עדות פון יעדן ווייל די מאמעס האבן גראד אנגעהויבן, נכון ס'איז ריכטיג ער האט דאס געטון, ער האט דאס געטון, ער האט דיך געטאטשט ווייסט וואו, און ס'איז געווארן יענע בהלה, און אינטערעסאנט ווי די חוקרים האבן דאס אלעס געכאפט אויף די חקירות. וועגן דעם זאג איך אייך, למשל איך קען נישט דרייוון אן עראפלאן, אבער דער וואס ס'קען ווייסט פונקטליך און ער פיהלט אויפן ווינט מיט אלעם, איך קען נישט, יענער קען. איז די זעלבע אויך, די חוקרים האבן אלעס ארויסבאקומען פון די קינדער אז די מאמעס האבן צוגעהאלפן און זיי האבן נישט געוואלט אננעמען נאר אפאר עדות'שאפט און זיי האבן איינגעזעצט אפאר יאר און.

ס'פונקט ווי לאמיר זאגן הצלה, ווען ס'איז אן עמערדזשענסי איז די הצלה אסאך מער פון א דאקטער, די דאקטער ווייסט נישט וואס צו טון, און די זעלבע דא אויכעט, דער מענטש וואס ער האט געלערנט דעם קורס ווייסט וויאזוי צו הענדלען די זאך, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל אז דו צוטומלסט דאס קינד ווערט ער נאך מער קראנק, און זיי האלטן עס ביים טון, דאס האמיר געזאגט, זיי הערן, כ'האב זיי געזאגט דעם פראגרעם, זיי האלטן עס ביים טון. די צווייטע זאך האב איך זיי געזאגט. געזאגט ווען מען טאטשט א קינד אויב עטס האטס נישט די ריכטיגע העלפ פונקט אזוי ווי ס'דא טיפול נמרץ דארף ווערן טיפול נמרץ מיט סעקשועל אביוז דעמאלטס עט עטס קיינמאל נישט אנקומען אין ערגעץ אונז האמער די ווייט אינסטיטוט מיט אנדערע זיי געבן ארויס ביכער אויף דעם מיט אלעם. עטס מוזטס האבן א קאנעקשאן האבן זיי געזאגט זיי פארשטייען און זיי האלטן עס ביים טוהן. סאו דאס זענען די צוויי זאכן וואס איך ארבעט דורכצופירן דא אין לאנד ס'איז זייער א וויכטיגע זאך. כ'האב גערעדט צום הויפט דאקטער, כ'האב אים געזאגט זאלסט וויסן, אונז האמיר אזא קראנקהייט וואס דאס הייסט א מקווה, זאגט ער כ'האב געמיינט אז דאס איז א הייליגע זאך, זאג איך יא, פאר פרויען, אבער נישט ווען צען חזירים רוקן זיך אריין דארט מיט איינמאל, און מען דארף דאס אויך אפשטעלן. און זיי זענען געווען מורא'דיג אנטציקט צו הערן פון מיר אזאלעכע ווערטער, ווייל עז פאר עז דעי ווער קאנסערנד, איך בין דאך א חסידישער ארטאדאקסישער מענטש, יעצט אז איך זאל אזוי רעדן האבן זיי עס אנגענומען פאר גוט געלט, און אזוי דארף מען אנהייבן צו פירן די מלחמה. און מ'האפט מערטשעם אז ס'וועט ברענגען גרויסע פירות. יעצט איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי געבן זיך זייער שיין אפ, ע גראדע דער וואס ער פירט עס איז א משפחה מיינער, און זיי האבן, זיי געבן צו עסן פאר הונדערטער מענטשן, איך האב דארט געטראפן מענטשן עסן אין סוכה, נעבעך קראנקע, מענטלי, פיזיקעל, איך קען באמת נישט פארשטיין וויאזוי א מענטש קען זיך מוחל זיין נאכדעם וואס ער האט אפגעטון אזאנס פאר א מענטש, ער האט אים סעקשועלי אביוזט, כ'האב דארטן געטראפן מענטשן וואס זענען שוין דרייסיג יאר און פינף און דרייסיג יאר און זיי וויינען נאך אלץ אז מ'האט זיי מאלעסטעט אין א מקווה און דא און דארט, ס'איז ממש צו א שרעק. מען קען עס שוין נישט דענייען אבער יעצט טרייט מען צו זען א סעלושען, א פתרון, און פון דארטן וועמיר גיין צו אנדערע שפיטעלער, כ'האב זיי בכלל געזאגט כ'וועל ענק געבן אלע קאנעקשאנס, עטס דארפטס מיך נישט האבן, און אויסער דעם בין איך נאך דא פאר נאך אנדערע ליגעל פראבלעמס וואס מ'דארף. סאלוון אזוי ווי משה אלי' טייטלבוים, ער טאר זיך נישט דרייען דא, כ'האב שוין מודיע געווען דארט ווי ער וואוינט, כ'האב שוין מודיע געווען דארטן ווי זיינע קינדער גייען אין חדר און אין די סקול, איט העז טו סטאפ, יו דזשאסט דאונט פיק יורסעלף אפ און יו ראן עוועי אפטער דו האסט אפגעהארגעט אפאר קינדער. אין דער אלטער היים איז געווען דער הונגער זייער זייער גרויס, דערציילט מען א מעשה אז אמאל אין שטאט סלאנים זענען געזעסן אינגעלייט פרייטאג צונאכטס, מען האט זיך אנגעווארעמט מיט שירות ותשבחות און מען האט געגעבן אביסל צו עסן אויך, האט איינער אריין געברענגט א גרויסן קיגל, די קיגל איז געווען א לאקשן קיגל, און מען לייגט אריין עפעס אביסל פרוכט, האט מען אריין געלייגט איין רעיזין, ווייל מער פון דעם האט מען דאך נעבעך נישט געהאט קיין געלט, און אזוי ווי מען האט עס אראפ געלייגט, ס'איז געווען פיין הייס, און יעדער האט געווארפן אן אויג אויף דעם איינעם ראזשינקע, דעם איינעם צוועב. יעדער האט געלייגט אן אויג אויף דעם אז ווען מ'עט נעמען א שטיקל פון דעם קוגל זאל די צוועב אריינפאלן צו אים. בקיצור איז דארט געווען זייער א קלוגער חסיד, געט ער זיך א רוף אן הויעך, רבותי עטס ווייסט דאך ביי אונז אין סלאנים איז די עיקר די נקודה פנימית, ריכטיג? נו אויב אזוי דער צוועב דאס איז די נקודה פנימית פונעם קוגל, און געט עס א כאפ אן און ער נעמט עס און ער עסט עס אויף, דאס הייסט א קלוגער איד. עניוועי, די נקודה פנימית פון דעם גאנצן חודש אלול און פון דעם גאנצן תשרי דהני תרי ואלף יום איז איין זאך, אז ס'איז דא א באשעפער ולהתוודע ולהתגלות כי הוא מלך על כל הארץ, אלעס איז דער באשעפער און מען דארף אייביג רעדן צום באשעפער און מען דארף רעדן פון באשעפער און אן דעם באשעפער איז נישט דא גארנישט. איך דענק אמאל מען האט זיך זייער שטארק געשטופט צום טאהשער רבין, ס'איז געווען סוכות צייט, איך דענק נישט וועלכן טאג, ס'איז געווען, צו ס'איז געווען חול המועד, צו ס'איז געווען הושענא רבה, האט דער רבי זיך אויסגעדרייט צום עולם, שטופטס ענק נישט אזוי, העכער מיר איז נאך דא א באשעפער, שטופטס ענק צום באשעפער. עניוועי, ס'האט מיר דערציילט יעצט א אינגערמאן, וואס מ'האט אים גענומען אביסל אויפצוארבעטן סקווירא, ווייל דארט איז דאך געווען א חורבן, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען די סקווערע דרייען זיך נישט אביסל צוריק און זיי פאררעכטן זיך נישט, וואלט דער אייבישטער געדארפט איבערבעטן סדום און עמורה אדמה צבויים פארוואס ער האט זיי אומגעברענגט אזוי ביטערליך, און סקווער האט ער געלאזט. טו געט אוועי וויט איט. דאס רישות וואס דארט איז געווען הכצעקתה, דאס איז דאך נישט דא ממש אין די וועלט אז א אידיש שטעטל זאל אזוי זיין. באט עניוועי, מען טרייט צו מאכן תיקונים, נישט מחמת ווייל ער וויל, נאר ער מוז, מען האט עס אזוי געשטופט און כ'האב אזא מין פירסום געמאכט אז ער מוז זיך בייגן. יעצט האט מען גענומען איינעם ער זאל אביסל אויפארבעטן דעם חסידות מיטן אידישקייט פון די בחורים, זיי ווייסן דאך דארט פון גארנישט. פרעג א בחור דארטן ווער ס'איז געווען פריער אדם הראשון צו דער טשערנאבלער מגיד. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, דאס אלעס איז שוין א פארגאנגענהייט. וואס דער רבי האט אפגעהארגעט איז אנבעליוועבל. עניוועי, האט מען אריינגענומען ער זאל אויפארבעטן, און ער זעט ס'גייט נישט, ער ארבעט און ער ארבעט און ער ארבעט, האט ער זיך מיישב געווען ער מוז אנהייבן צו רעדן פון באשעפער, ווייל נישט דער אינטערנעט איז אונזער פראבלעם, נישט הערשי ברייער איז אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם איז אז דאס קינד ווייסט נעבעך נישט פון אידישקייט. בקיצור, יעדע זאך פאר ער טוט מוז ער דאך פרעגן דעם רעבן, ער מוז פרעגן גאט ברוך הוא אליינס ימח שמו דער רויטע כלב, מוז ער דאך אים פרעגן צו ער מעג רעדן פונעם אייבערשטן צו נישט, האט דער רויטער כלב געענטפערט אזוי, ביי מיין טאטן האט מען עס נישט געזען און איך וויל עס ביי מיר אויך נישט, ס'טייטש ביין טאטן האט מען אויך שוין נישט געטארט רעדן פונעם באשעפער. איר געדענקט'ס איך האב אים געזאגט א לאנגע צייט צוריק אז ער איז געווען אן ערליכער איד, דער סקווערער רבי דער אלטער, נאר ער איז געווען א קאמוניסט, קיינער טאר נישט בויען ארום אים גארנישט, ווער ביסטו? וואס ביסטו? זעט אויס אז מען האט פונעם אייבערשטן אויך נישט געטארט רעדן. היינט ווייס איך שוין נישט וואס דארט איז געווען, איך בין שוין אינגאנצן מסופק אין די גאנצע זאך, מען האט נישט געטארט רעדן פונעם אייבערשטן, מען האט ביים טאטן אויך נישט גערעדט פונעם אייבערשטן, אזא פנים האט עס געהאט, און דאס זאג איך אייך. פירסט הענד פון דעם וואס מ'האט אים גענומען צו זיין דער מחנך האט דאס פון אים אליין געהערט די מעשה, איך וויל מסביר זיין פארן עולם איך האלט עס אין איין זאגן, דער עולם זאגט דער פראבלעם איז אינטערנעט, אינטערוועש, די אלע זאכן שטותים, איך האב געהאט ווען מ'האט געמאכט, מ'האט אינוועסטעט דרײַ מיליאן דאלער פארן אינטערנעט, דער מלחמה קעגן אינטערנעט, בין איך געשטאנען אינדרויסן מיט הונדערטער קינדער און זיי האבן אלע געזאגט לאנג ביפאר די אינטערנעט האט מען שוין אונז געטאטשט אין אלע חדרים. ביז ווילאנג מ'לייגט נישט אראפ דעם יסוד אז ס'איז דא א באשעפער ויאתה לו וודאי להגלות כי הוא מלך על כל הארץ, דער אייבערשטער איז דער קעניג, דער אייבערשטער פירט די גאנצע וועלט און פאר אים דארף מען אונז מורא האבן און דאס איז דער קבלת עול מלכות שמים שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ביז ווילאנג אונז לערן מיר נישט די קינדער סיי אינדערפרי און סיי ביינאכט דארף מען מקבל זיין אויף זיך נאכאמאל דעם קבלת עול מלכות שמים, דעם קבלת עול מלכות שמים וואס מ'האט צוגעזאגט יום כיפור פאר'ן אייבערשטן אז מ'וועט מקבל זיין, וואס דעמאלטס האט רבי עקיבא זיך מוסר נפש געווען און די תלמידים פרעגן אים עד כאן? זאגט ער, כל ימיי האב איך געהאפט. צו קענען קומען צו אזא זאך ווי צו האבן אמת'דיג מסירות נפש פארן אייבערשטן, פרעגט עטס מיך יעצט עד כאן? על כל פנים, און דאס איז די המשך אויף א גאנץ יאר יעדן אינדערפרי און ביינאכט וואס מען טוט מקבל זיין עול מלכות שמים, ר' שמעון בן יחאי האלט אז איינער איז יעדן אינדערפרי זאגט ער קריאת שמע של שחרית, און יעדן ביינאכט קריאת שמע של ערבית, איז ער מקיים והגית בו יומם ולילה, ער דארף נישט טון מער גארנישט, זאגט אבער ר' שמעון זאלסט עס נישט זאגן פאר אן עם הארץ. ווייל ער וועט נאך מיינען אז נאר דאס איז עס, אבער בעיסיקלי צו דו זאגסט עס יא פארן עם הארץ צו נישט, ר' שמעון האט אזוי גע'פסק'נט, יעצט וואס וויל דא דער ר' שמעון? ער וויל אז מען זאל טאקע נישט דארפן לערנען? דאס איז זיין איידיע? חס ושלום. ס'ליגט דא אין דעם א מורא'דיגע טיפקייט, דו קענסט א גאנצן טאג זיצן און לערנען און ס'איז נישט ווערט א דיים. טאמער ווייסטו נישט פאר וועם דו לערנסט און וואס דו לערנסט און אז ס'איז דא א באשעפער, טאמער ווייסטו נישט פון די אלע זאכן איז וואס איז ווערט דיין גאנץ לערנען? זאגט ר' שמעון אז דו ווילסט באמת לערנען א גאנצן טאג, דו ווילסט זיין א ערליכער איד, דארפסטו איין זאך געדענקען, מיט דעם הייבט זיך אן דער טאג, קריאת שמע של שחרית און קריאת שמע של ערבית, דעמאלטס הייסט עס אז דו האסט געלערנט א גאנצן טאג. און טאמער ווייסטו נישט אז ס'איז דא א באשעפער, און טאמער לערנסטו נישט פון באשעפער, און אז דו רעדסט נישט פון באשעפער, און דו ביסט נישט מקבל קיין עול מלכות שמים, איז א שאד דיין גאנצע לערנען און דיין גאנצן טאג'ס האראוואניע, אפילו ווען דו לערנסט, אפילו ווען דו דאווענסט ערליך. און דאס איז וואס עטס מוזט ענק אויסלערנען. ס'האט זיך קיינמאל נישט אראפגעזעצט אין די ישיבה א משפיע, כ'ווייס, איינער וואס ס'זאגט מוסר, און זאגן, קינדערלעך טייערע, פארוואס זיצט מען אונז צו לערנען א גאנצן טאג? פארוואס קען מען אונז נישט גיין שפילן פוטבאל א גאנצן טאג? ווייל אונז האמיר מקבל געווען דעם עול מלכות שמים, און דער אייבערשטער פארלאנגט אז מ'זאל זיצן און לערנען א גאנצן טאג. פון א בחור און פון א איד פארלאנגט ער ער זאל מאכן מעשה מעט במנין א גאנצן טאג, און ער זאל לערנען אינדערפרי און ביינאכט. בקיצור, הינטער די גאנצע זאך וואס אונז טוהן מיר פון אינדערפרי ביז ביינאכט, ליגט א מלך מלכי המלכים, א באשעפער, וואס דער באשעפער גיבט אונז אינסטראקשענס, ער האט אונז געגעבן אינסטראקשענס אויפן בארג סיני, און פון דארט ציט זיך די אינסטראקשענס. כל יום יהיו בעיניך חדשות. אבער אויב מען רעדט נישט פון באשעפער און דער מענטש ווייסט נישט אז ער טוט עס פארן באשעפער, איז דאך עס א דזשאוק, איז דאך גארנישט די גאנצע זאך. יעצט פארוואס זאל איינער זיך צוריקהאלטן פון א תאווה? פארוואס זאל ער נישט קוקן אויפן אינטערנעט? פארוואס זאל ער נישט קוקן ווי מען טאר נישט? פארוואס זאל ער נישט רעדן וואס מען טאר נישט? אז ס'איז נישט דא ווער ס'איז מחייב דאס אלעס, דאך ס'איז א דזשאוק. בעט מען דעם סקווערער רבי'ן אז מען זאל רעדן פון באשעפער, מען זאל רעדן פון אביסל יראת שמים, זאגט ער ניין פון דעם טאר מען נישט ווייל מיין טאטע האט אויך נישט גערעדט. פון וואס האט דיין טאטע יא גערעדט? דיין טאטע האט גערעדט אז טאר נישט זיין קיין שול צען מייל ארום סקווער, פון דעם האט ער גערעדט, און וואר? דאס הייסט הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, דער אייבערשטער זאגט דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, האסט מיך איבערגעלאזט אבער האלט כאטש די תורה, נישט צו רעדן פונעם אייבערשטן איז נישט צו האלטן די תורה. דאס איז דאך א דאבל ערראר, דעמאלס ביסט דאך פארקריפלט פאר לייף. ווערט געברענגט דארטן ביי בנימין הצדיק איז ער האט געפרעגט, ער האט געוואלט געדארפט געבן צדקה איינער איז געווען הונגעריג האט זיך אבער נישט געוואלט געבן פאר אן עם הארץ האט ער אים געפרעגט, ס'איז אין מסכת בבא בתרא האט ער אים געפרעגט קרית? האסט געלערנט חומש? זאגט ער ניין שנית? משניות, זאגט ער, ניין, אבער יענער איז דאך הונגעריג האט ער אים געגעבן, זאגט ער, אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ, וויי איז מיר כ'האב געגעבן מיין ברויט פאר אן עם הארץ, איז דער מהרשא דארט אויפן פלאץ, דאס אלץ זאג איך יעצט פארנדיג אין אן אוטובוס פון צפת אויף בני ברק, כ'מיין אז די מראה מקומות זענען ריכטיג, דער מהרשא זאגט דארט אויפן פלאץ, פון דא קענסטו זעהן אז ס'דא מענטשן וואס זענען א צורבא מדרבנן און זענען אן עם הארץ מדאורייתא, ווייל ער פרעגט אים קרית האסט געלערנט חומש זאגט ער ניין, פרעגט ער שנית משניות האסטו יא געלערנט? נו וויאזוי האט ער געלערנט משניות אויב ער האט נישט געלערנט קיין חומש? זעהט אויס אז ס'איז דא אזא זאך ווי א צורבא מדרבנן און אן עם הארץ מדאורייתא. למעשה דער מהר"ל זאגט גאר אן אנדערן פשט און ס'איז אסאך טיפער טיפער פון דעם וואס דער מהרש"א זאגט. ער זאגט אזוי, צו די ידיעה, דאס לייג איך צו, דאס זאגט נישט דער מהר"ל, איך זאג עס נאר צו די ידיעה, דער ווילנער גאון האט מעביר סדרה געווען אפאר שעה, פארוואס? ווייל יעדן דרש וואס די גמרא זאגט בשעת ער האט מעביר סדרה געווען איז ער עס דורך געגאנגען במחשבה האט אים געדויערט א לאנגע צייט האט ער אים געפרעגט קרית ווען דו ביסט מעביר סדרה קענסטו יעדן חז"ל דורך טראכטן האט ער געלאכט ניין דאס קען איך נישט פרעגט ער שנית קענסט ווען דו לערנסט א משנה קענסטו כאטש די צוויי צו די דריי בלאט גמרא וואס איז דא אויף די משנה דורכטראכטן? האט ער אויך געזאגט ער קען נישט געזאגט אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. יעצט וואס איז דער פשט פון דעם? לענינינו איז דאס אזוי דער פשט, ס'דא אמאל איינער וואס ער לערנט די גמרא און ס'ברענגט אים אריין אזא קדושה אפילו שלא לשמה ער לערנט נישט ווייל ער ווייסט אז דער אייבישטער האט געגעבן די תורה ער איז זיך יוצא מיט דעם וואס האט מקבל געווען דעם עול מלכות שמים אינדערפרי און ביינאכט און א גאנצן טאג טראכט ער נאר פון די גמרא פון די הלכות אזא מענטש, אויף אים איז געזאגט געווארן הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, אבי ער לערנט כאטש די תורה, ווייל עווענטשעלי המאור שבה יחזירנו למוטב, ער וועט צוקומען צו די מדריגות, דער תניא זאגט א גאנץ אריכות אז אפילו מען לערנט שלא לשמה, מען טוט עס איינמאל מאכן לשמה, און ער זאגט נאך מער, אז אפילו אין דעם גלגול איז עס קיינמאל נישט מתקן זיין לשמה, ס'איז דא פריערדיגע גלגולים, ס'איז דא שפעטערדיגע גלגולים, עווענטשעלי קומט אן א גאנצע זאך. אבער טאמער רעדט מען אינגאנצן נישט פון באשעפער און מען ווייסט נישט אינגאנצן נישט וואס דאס הייסט קבלת עול מלכות שמים, ווי ווי גייסטו אנקומען? סא דער טאטע האט נישט גערעדט פון באשעפער דארף מען אויך נישט רעדן פון באשעפער. דאס איז א געוואלדיגע זאך וואס הרב נחמן האט געטון, הרב נחמן פון ברסלב האט אראפגעברענגט דעם באשעפער אריין צו יעדן איינעם אין הויז אריין. מען מוז נישט זיין א גרויסער צדיק צו רעדן צום באשעפער, מען קען זיין א גרויסער בעל עבירה, פארקערט וואס ער א גרעסערע בעל עבירה איז קענסטו מער פארציילן פארן אייבערשטן וואס דו טוסט אלץ אן. דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס קענען רעדן דירעקט צום באשעפער נישט דארפן צוקומען דורך קיינעם, דאס איז די בעסטע זאך וואס איז דא. און אין איינוועגס האט עס אראפגעברענגט די אמונה טפלה אז דוד'ל סקווערער, דוד'ל טווערסקי, האט באשאפן דעם אייבערשטן חס ושלום, און דער אייבערשטער האט נאכדעם באשאפן די וועלט. די אמונה טפלה האט ער אראפגעברענגט. ס'איז דא א באשעפער און גארנישט מער, נישט פארדעם און נישט נאכדעם. די זעלבע אויך מיט באיאנער חסידות, די גאנצע ריזשינער גזע, דאס איז געווען אזוי אז דער אייבערשטער פרעגט דעם רעבין יעדן אינדערפרי וויאזוי ער זאל פירן זיין וועלט, צו ס'זאל זיין לופטיג, צו ס'זאל זיין קאלט, ס'איז יענע קאלט געווען. זיי מיינען דער דברי חיים איז ארויס ווייל ער האט זיך געפירט מלכות'דיג. ניק. עטס דער הייליגער דברי חיים האט נישט געלאזט א לינות לילה פון געלט ער האט נאך צוגעבארגט געלט כסדר און ער האט פארטיילט אבער ברוך השם די אייניקלעך האבן זייער שטארק מצליח געווען זיינע אייניקלעך זענען די זעלבע ביליאנערן ווי די ריזשענער קינדער מען מאכט יעצט אין באיאן מאכט מען יעצט א ספר אן ארון קודש מאכט מען יעצט פון גאלד איבערגעדעקט האלץ מיט האנט ארבייט. מ גארנישט קיין די אין סאטמאר איז עס גארנישט קיין קלענערע ארעמעלייט און דער קלויזענבורגער רב פון נתניה איז גארנישט קיין קלענערער ארעמאן נישט דאס איז געווען דער פראבלעם דער פראבלעם איז געווען מ'האט געזען ס'איז אמונה טפלה אן די גמרא אן די יסודות פון קבלת עול מלכות שמים און אלעס איז געווען דער רבי כ'דענק כ'האב אמאל געפרעגט אן אלטן באיאנער חסיד. ער נאך געווען אין רוסלאנד, האב איך אים אויסגעפרעגט פונקטליך וויאזוי ווי דער ריזשינער איז געלעגן און ווי די שול איז געווען, ווייל ס'איז דאך דא די שול, דער ריזשינער למעשה ליגט נישט אין ריזשין, ער ליגט אין סאדיגורא, פרעג איך אים וויאזוי איז ער געלעגן אין בית החיים, צו ער געדענקט עפעס, זאגט ער בית החיים, וועלכער מענטש איז געגאנגען אין בית החיים, מ'האט דאך געהאט א לעבעדיגן רעבן, מ'עט גיין שרייען צו די טויטע, פארשטייסטו, ער האט א לעבעדיגן רעבן דארף ער דאך נישט גיין צום אייבערשטן אויך נישט. און דאס האט זיך יעצט ארויסגעוויזן זייער שטארק, דאס ביסל וואס סאטמאר הייבט אן צו פארקריכן יעצט מיט די אלע פאלשע אמונות איז אויך נאר ווייל מען האט אריינגענומען צוויי, אהרן מיט זלמן לייב, און מען מוז אנהייבן צו גלייבן אין זיי און מען פרעדיגט די אמונה וואס מען האט געפרעדיגט אין אנדערע חסידות'ער יארן לאנג וואס דאס האט זיך אויסגעוויזן אז דאס האט נישט געטויגט אבער כדי זיי זאלן האבן א קיום האבן זיי אנגעהויבן צו גיין אויפן זעלבן וועג, דאס איז נישט קיין וועג. מיט דעם וועסטו פארשטיין פארוואס זיי ווילן נישט האבן א בית מדרש לעבן סקווער, סקווער איז א קליפה טמאה וואס איז נישט געווען נאך אזא קליפה פון די צייט פון סדום און עמורה, און וואס דארט איז געווען ווייס איך, קיינער ווייסט נישט, קיינער וועט מיר נישט זאגן וואס דארט איז געווען, און טאמער למעשה האבן זיי געדארפט האבן די שענסטע און די כשר'סטע קוואל ווייל איך האב עס ברוך השם מסדר געווען, איז עט די ענד אוו די דעי האט זיך אריין געלייגט דער. טמא הערשי ברייער, און דער סקווערע רבי האט מיר געזאגט זאלסט וויסן אז טאמער וועסט דיך נישט אפלאזן פון דעם וועסטו נישט קענען פערטיגן די מקווה, זאג איך אים וויל איך נישט פערטיגן, ווייסטו וואס פערטיג דו אויב דו קענסט, און מען האט עס נאך היינט נישט געפערטיגט, און ווען ס'וועט זיין פערטיג ווייס איך נישט ווי כשר ס'וועט זיין. ס'איז די גרעסטע קליפה טומאה טמאה וואס איז דא היינט. ממילא ווילן זיי נישט האבן אז ס'זאל זיין א שול לעבן דעם ווייל דארט וועט מען דאך דאווענען צום הייליגן באשעפער און נישט צום סקווערע רעבן און אפילו נישט צום אלטן סקווערע רעבן. יעצט דאס איז די נקודה פנימית, די צוויי, די גאנצע נקודה פנימית פון דעם גאנצן חודש און פון דעם גאנצן יאר איז אז השם הוא מלכינו, דער אייבערשטער איז אונזער מלך ולו אנחנו עבדים, אונז זעמיר זיינע קנעכט, התורה היא חיינו, תורה הקדושה איז אונזער לעבן, ולו אנו משועבדים און צו דעם זעמיר אונז משועבד. און נישט אין די רעבעס און אין די אלע אמונות טפלות, ס'איז גארנישט ווערט. יעצט האט זייער שטארק געקלאפט די יוטוב וואס איך האב געמאכט, איך האב מסביר געווען וואסערע א קרוק א קרימינעל דער מיסטער טאמפסאן איז געווען, מ'האלט אין איין קאלן די צייטונגען, איך זאג יעדן איינעם איך בין דא יעצט אויף וועקעישן, איך בין אין ארץ ישראל, כ'וועל אהיים קומען וועט מען זיך אראפזעצן און רעדן, בקיצור זיי זעען דאך וואס ס'גייט פאר, ס'איז א דזשאוק, די זעלבע זאך וואס איז געשעהן דא, איינער האט געגאסן בליטש אויף מיר, דער פישערמאן. שניצלער, איז די זעלבע זאך איז געשען יעצט אין אנטווערפן האב איך באקומען פון אנטווערפן פונעם צייטונג האב איך באקומען אז יענער האט באקומען א קנס פון א מיליאן דריי הונדערט טויזנט יורא פלאס זיבעצן יאר אין דזשעיל כאטשיג יענער איז אויך נישט געווארן בלינד ס'האט זיך אים אויסגעהיילט דאס איז א דעינדזשערעס וועפן נאר דא אין ברוקלין אזוי ווי אלעס איז אין דער ערד איז דאס אויך אין דער ערד. און איך בין מסביר אויף אנדערע יוטובס, פאר די גאווערמענט, דער עולם שיסט פאליס פאר פאר א ריזען, נישט אז ס'איז חלילה א גוד ריזען און נישט וואס איך זאג אז מען דארף עס טוהן, באט דער איז א ריזען פאר אלל דעט, די מענטשן זענען אנגעווייטיגט פונעם פאלשקייט וואס דא גייט פאר, נישטא איין זאך וואס דאס איז ביושר, אלעס איז פאלש און נאכאמאל פאלש און נאכאמאל פאלש, ווייל סאטמאר האט אן אפאר דאלער צו די קהילות האבן אפאר דאלער זאל מען שוין נישט אויך נישט, ס'איז גע'גנב'עט פון אונזערע קינדער'ס געלט, וועגן דעם מעג מען דא לאזן וואקן יעדן? אזא שניצעל האט געמעגט וואקן אן כאטש פינף יאהר דזשעיל? די גאנצע סיסטעם איז איין שטיק קרוקס און קרימינעלס, זאג איך פאר די גאווערמענט, מענטש האט נישט וואו אויסצוגעבן זיין כעס, כאפט ער א פאליס אין יונעפארם און ער מיינט אז ער טוט עס, נישט ער טוט עס, ס'טוען עס העכערע פון אים, ס'טוען עס די דיסטריקט אטוירניס, ס'טוען עס די דזשאדזשעס. פארפוילטע דזשאדזשעס דא געווען אין ברוקלין די גאנצע צייט, איינער האט געמוזט רעזיגנירן ער איז געווען צו גוט מיט טשארלס היינס, דיס איז נאט א וועי טו ליוו, טענה איך יעצט פאר די גאווערמענט, איך בין צו אלעם מסכים, איך פארשטיי אלעס, אבער איין זאך, טשיילד סעקשועל אביוז נעם ארויס פונעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, מ'האט עס ארויס גענומען אין אסטרעליע, מ'נעמט עס ארויס יעצט פון ענגלאנד, און איך וויל מ'זאל עס פון דא אויך ארויס נעמען. ס'איז געהענדלט ביי אפאר אומפאראנטווארטליכע פאליס, זיי זעצן אריין מיט א דעטעקטיוו, אונז האמיר געהאט א דעטעקטיוו, ס'איז געווען טוירטי יערס א דעטעקטיוו, און סוף האט ער אונז דאבל קראסד, ער האט פארגעסן דעם עיקר זאך אראפצולייגן פארן דיסטריקט אטוירני פאר מ'האט אנגעהויבן דעם טרייעל פון לעבאוויטש, דאס איז באלאני, און נאכדעם האט מען אים ארויסגענומען פון דעם אפטיילונג און מ'האט אים געגעבן אין האמעסייד. דאס איז דזשאוקס. מ'האט געכאפט יעצט די עף בי איי אליינס ווי הילערי קלינטאן. האט אזויפיל פארברעכס געטוהן, נאר די אויבערשטע פענסטער האבן געזאגט לאמיר מעלים עין זיין, יעצט קומט אלעס ארויס, איז דער עולם איז אנגעווייטיגט, זיי האבן נישט אויף וועם אויסצונעמען דעם כעס, נעמען זיי אויס דעם כעס אויף די פאליס, זיי כאפן נישט די פאליס איז גארנישט, איז אן אינעסענט וויקטעם, וואס פאר דרייסיג אדער פינף און דרייסיג טויזענט דאלער טוט ער זיך אן א יוניפארם, און ער לייגט זיין לייף אן די ליין, און שוין, דעטס אלל הי איז. מען דארף איבערמאכן דעם לאו סיסטעם, נישט שיסן מענטשן, פון שיסן מענטשן גייט מען אין תפיסה, פון איבערמאכן דעם לאו סיסטעם ווען מיר האבן א גערינגן לאו סיסטעם אז א באיאנער רבי מעג גיין קאלן דעם מענטש וואס האט געכאפט דעם אייזן דעם ברזל אז ער האט געפיפּט אין א פרויענישע מקווה זאל ער זאגן אפשר קען מען עס שטיל מאכן האט יענער געזאגט יא מען קען שטיל מאכן דו האסט אבער א פראבלעם מיט צענליגע פרויען וואס האבן געשוואוירן זיי מעגן נישט זען קיין פרויען מקווה וואס וועסטו שטיל מאכן? און דאס איז שוין פון די שענסטע שוין באיאנער רבי א פעיקער ווי אלע כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר מאל מ'האט אים געכאפט ביי אסאך אסאך שלעכטע זאכן אין באיאן אין די ישיבה האט מען געזאגט דעמאלטס פאר פערצן מיט אפאר יאר צוריק דו האסט גארנישט קיין שייכות מיט בחורים אין בית כסא נאר אין בסמעדריש דאס הייסט אויב זיי רייבן זיך אויס אין בסמעדריש אז מ'נעמט ארויס דער וועם מ'שאקלט עס אויס דעמאלטס דארף מען זאגן אנטשולדיגט דו באלאנגסט נישט אין ביהמ"ד. יעצט כ'האב פרובירט פון דעם בחור געוואויר צו ווערן פונקטליך דעם נאמען פון דעם מלמד, יו וואודענט ביליוו, ס'איז שוין דורך מסתם צען פופצן יאר, ער איז שוין דא אין ארץ ישראל, איז ער אפגעפארן פון וועגן דעם וואס כ'האב ענק פארציילט חול המועד סוכות, און ביז יעצט ציטערט ער נאך צו זאגן דעם נאמען, ער האט מיר גראדע נישט געזאגט, אבער אן אנדערע חבר זאגט עפעס יא דעם נאמען, אבער וויבאלד כ'האב עס נישט געהערט פון אים אליינס, וויל איך נישט ארויפלייגן דעם נאמען, אבער ס'איז א באקאנטער חזיר. איך זאג ענק, ס'ווערט נישט געבוירן יעדן טאג א נייער חזיר, דאס האלט שוין אין די היסטערי. איז וויל איך ענק זאגן וואס פאר א פחד זיי האבן אריינגעווארפן אין די בחורים אז טאמער זיי וועלן פארציילן, ס'איז אנבעליוועבל, און אונז לייגן מיר יעצט אריין דעם פארקערטן ענטי פחד, נישט קיין מורא האבן פאר קיינעם. ס'דא דער יענקי האראוויץ האט א ישיבה אין מאנסי, איז האט ער פארציילט אמאל ברבים ביי איינע פון זיינע דרשות אז ס'איז געווען די קינדערגארטן טיטשער האט געהייסן מ'זאל ברענגען דאס דאס און דאס ווייל זי האט געוואלט צוגרייטן אויף שבועות אזא גאנצע וואטעווער איט איז א פלעיט צו וואטעווער און זי האט אבער אנגעזאגט אלע קינדער מ'זאל נישט זאגן פאר די מאמען ווייל די מאמע זאל האבן א סורפרייז אז מ'מאכט א פלעיט אויף שבועות. ס'איז געווען א סורפרייז. איר הערט? יעדע קינד, עוורי טשיילד, קעים האום און געזאגט, מאמי, די טיטשער האט אונז געזאגט א סיקרעט און געזאגט אז מ'זאל נישט זאגן פאר די מאמען, און אזוי ווי דו האסט אונז אויסגעלערנט אז אלעס מוז מען זאגן פאר די מאמען, וויל איך דיר זאגן, די טיטשער האט געזאגט ס'איז א סיקרעט. ס'איז אנבעליוועבל. ברוך השם, דא איז נישט געווען קיין שלעכטע זאך. אבער מען דארף אויסלערנען די קינדער, דערס נאו סיקרעט, דיין מלמד האט געטוהן, דערצייל. איך דענק ווען כ'בין געווען א בחור אין די ישיבה אין ארץ ישראל, און ס'איז ארויפגעקומען דעמאלטס רוסישע חברה, ס'האט זיך אנגעהויבן ארויפצוקומען, געדענק איך, כ'האב געפרעגט עפעס איינעם אמאל, ווייסט, קעגן די גאווערמענט, עפעס א שאלה וועגן די רוסישע גאווערמענט, למשל, וואס וואלטן זיי געטוהן, אזוי צו אזוי, ס'איז געווען אנבעליוועבל, ס'איז שוין געווען אין די פרייע וועלט, ס'איז שוין געווען דא א יאהר צו צוויי, האבן זיי ארומגעקוקט אין אלע. פיר עקן פונעם צימער און געקוקט ווער ס'איז אלץ דארט, ווייל זיי האבן נאך מורא געהאט אז אפשר סטאלין איז נאך דא. עניוועי, אונז ווייסט מיר שוין אלעס, אונז האלט מיר שוין ווייט, ער איז שוין אן אלטער חזיר, ס'איז נישט יעצט א נייע זאך, און גארנישט, מ'וועט זיך אויף אים אויך נעמען יעצט, מ'וועט זיך נעמען אויף יעדן. אזויפיל האב איך אויפגעטון, איך בין געווען דארט ווי משה אלי' באהאלט זיך, כ'האב מודיע געווען פאר די גאנצע שכונה אז ער איז א חזיר, און כ'האב יעדן איינעם געזאגט מ'זאל זעהר וואטשן פאר אים, און כ'האב זיי געזאגט, איך בין נישט זיכער אויף זיינע קינדער, מיט אנדערע ווערטער אז ער קען טאטשן אנדערע מענטשנ'ס קינדער, פארוואס טאטשט ער נישט זיינע? כ'מיין ס'איז דאך א קאמאן זאך היינט, איז במילא זאל מען וואטשן אז זיינע קינדער קענען פוגע זיין אנדערע קינדער, און דער עולם האט עס אנגעהויבן צו נעמען זייער ערנסט, זיי האבן געזאגט, ער איז דאך א גאנצע א שרייבער, זאג איך, נו וואס האט עס צו טון איינס מיטן אנדערן? דאס איז דאך דער פראבלעם, דער פעדאפיל זעט אויס ווי א נארמאלער מענטש, קען עקטן נארמאל, ער קען זיין א קלוגער מענטש אויכעט, זיי זענען קלוגער פון אונז, איך זאג אייביג. בעט אייביג דעם אייבערשטן געב אונז מינימום צען פראצענט אזויפיל חכמה וויפיל דו געסט פאר די פעדעפילן, זיי קענען כאפן מענטשן פון אינמיטן די גאס מיידלעך מיט יונגלעך ענד דעי געט עוועי וויט איט, איז געב אונז די וויסנשאפט וויאזוי זאל מען וויסן צו וואטשן אונזערע קינדער, אדער בעט איך דעם אייבערשטן זאל יעדן פעדעפיל געבן אזא לאנגע נאז אזוי ווי אן עלעפאנט. מ'זאל זעהן. פעדעפייל, עלעפאנט, ס'איז כמעט די זעלבע ווערטער. יעצט, כ'האב ענק געוואלט זאגן, כ'האב ענק געזאגט כסדר, אז איינער רופט מיך אן, איך ווייס נאר נישט פון ווי, ער איז א איינגעשטעלטער ביי די גאווערמענט, ער האלט מיר אין איין זאגן זאכן, ער קאלט מיך אריין, ער לאזט נישט ווער ער איז, בקיצור, ס'איז געווען דא חול המועד, ס'איז געווען מיטוואך נאכט. איך בין געשלאפן ווייל ס'איז געווען דרייע פארטאגס דא אין ארץ ישראל, קאלט ער מיך אריין, ער מיינט אז איך בין אין ניו יארק, און ער זאגט מיר זאלסט וויסן אז ס'איז געווען יעצט אויף טשענעל וואן אויף ניוז וואן איז געווען איינע פון די גרעסטע קאמפעניס די לויערס אין ניו יארק און זיי האבן געזאגט זיי האבן געמאכט א נייעם דיסיזשען אז יעדע קעיס פון פעדעפיליע געבן זיי פראו באונא, פראו באונא מיינט זיי געבן עס אן א געלט. דער אמת איז אז מען גייט צום די עי קען מען דאך עס אויך האבן פראו באונא, נאר קען זיין, איך האב עס נישט געהערט, קען זיין אז דאס מיינט מען וועגן מאכן א לאוסוט פון געלט נאכדעם, וואס דאס האט נישט מיטן דיסטריקט אטוירני, און קען זיין אז אמאל אז מען נישט צופרידן פון דיסטריקט אטוירני אזוי ווי די צוויי חיות וואס זענען געווען טשארלס היינס מיט טאמפסאן, מען איז נישט צופרידן פון זייער דעסיזשען, קען זיין מען קען עס פייטן. ס'איז אריינגעקומען א נייעס אז ס'איז געווען איינער אין סענטא בארבערא קאליפארניע וואס האט געטאטשט קינדער און מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים קאנוויקטעד און מ'האט געהאלטן אינמיטן פארליינען זיין די אלע כתב אישום הייסט עס וואס מ'טוט אים אלס באשולדיגן. אינמיטן האט ער ארויסגעגעבן א רעיזער בלעיד, ס'הייסט וויאזוי קען ער אריינקומען אין קאורט מיט א רעיזער בלעיד? ס'איז אנבעליוועבל, אזא פנים טראגן מיר? ארויסגעגעבן א רעיזער בלעיד האט זיך אפגעשאכטן אין קאורט רום. למעשה זיי האבן אים אבער געוואלט האבן אין תפיסה האבן זיי גערופן פארא מעדיקס און מען האט אים ריווייווט ביזן שפיטאל און מען וועט אים אריינפירן אין חד גדיא. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, כ'האב באקומען יעצט אינפארמעישן פון א גרוש אין בארא פארק וואס ער איז א מלמד אין א תלמוד תורה און כ'וויל אים זעהן ארויס פאר ס'הייבט זיך אן א מלחמה ווייל עס וועט זיך אנהייבן א מלחמה האב איך געהערט אפן זאכן וואס מען דארף נישט, א גרוש האט נישט וואס צו לערנען מיט קינדער, קודם איז עס קעגן די משנה, די משנה זאגט אז א רווק. א רווק און א גרוש איז די זעלבע זאך, אז ער האט נישט צו וועם אהיים צו גיין ביינאכט איז די זעלבע זאך איז ער האט נישט וואס צו דרייען זיך מיט קינדער ווייל די מאמעס קומען צו וכדומה די היינטיגע מחלה פון משכב זכר פאר קינדער פון דעם רעדט אינגאנצן נאכנישט די גמרא די דאס צו טון דארף מען זיין א חיה אזוי ווי איך האב שוין מסביר געווען פון א פריעריגן שיעור ס'איז אינגאנצן א חיה פון וואלד טוט עס אן ארי איז דורס ובועל וואו ער טוט דאס ארגסטע פוי. איך וויל זאגן פאר דעם גוריש ער ווייסט ווער ער איז און ס'דא אויף אים קאמפלעינס איך וויל אים זעהן ארויס איך וויל נישט קומען אויף ניו יארק און זיך דארפן מיט אים שלאגן אבער ווען איך שלאג מיך גיי איך גראד צו די גאווערמענט עידזשענסיס דארט ווי מ'דארף גיין יעצט איך האב אויך געוואלט זאגן ס'איז זייער וויכטיג דער חזר דער פון לונדון איך האב געזאגט זיין נאמען אז מ'זאל אים נישט לאזן אפילו דאווענען שחרית אין בעלז און מ'האט אים יא געלאזט. ער הייסט, עס זעהט זיך אויס אז בעלזער רב וויל נישט נאר כאפן א פליק אין תל אביב, זעהט אויס ער וויל כאפן א פליק אין לאנדן אויכעט ווייל ער גייט עס כאפן, ער גייט עס כאפן ווייל די קאמפלעינס זענען דא און בי בי סי ווארט אויף די קאמפלעינס און ער זאל זיך נישט איינרעדן ער איז שטארק ווייל דארטן פאר מיר אונז זייער גוט אין לאנדן ווייל די גאווערמענט ווייסט וואס גייט פאר, די טעלעוויזשענס זענען דארט און זיי ארבעטן מוראדיג שטארק וועגן סעיפטי פון קינדער. ענד איטס גאנא העפען, סאו בעלזער רב פאר די זוכסטו נישט צרות אין לונדון אויכעט אזוי ווי די האסטע געזוכט אין תל אביב, זיי געוויי עדות אונז שטעל מיר דיר צו אלע עדות וואס אונז ווייס מיר, ענד געט הים אוט פראם יור האוז. אויסער קען זיין די האסט אזוינפיל חזירים אז ווען די גייסט יעדן ארויסווארפן בלייבסטו אן א הנהלה, אבער ס'נישט געפערליך ווייל אונז קען מיר דיר צוהעלפן אונז האמיר יצחק שטערן א חזיר, אונז האמער דעם עלעגאנטע רב פון אמעריקא א חזיר, אונז קעמער דיר צושטעלן וואס דו ווילסט, אונז קעמער צושטעלן צו דיין שחיטה אויכעט רבנים, חזירים האמער אונז גענוג, אונז האמער איצעלע פומפ, אונז פעלט אונז נישט, קענסט אפילו האבן דעם דיין לאנדאו, איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט, שמעון מאיר צו וויאזוי, לאנדאו, ער איז געפארן יעצט זוכן קרקע אין צפת מ'זאל אים באגראבן, משוגענער הונט, ער האט געמיינט מ'עט מיך נישט פרעגן, די ערשטע זאך האט מען מיך אפגעקאלט און געפרעגט, זאג איך אים ער מיט איין טאכטער האט ער געוואוינט זי האט זיך גע'גט, די צווייטע האט ער געוואונט זי האט זיך גע'גט, יעצט איז דא א קאורט ארדער אז די קינדער טארן נישט זיין ביי אים אינדערהיים, איז אויך נאר ווייל ער איז א רב האט ער געהאט פון טאמפסאן פראטעקציע, און זיינע קינדער ווילן קענען זיי אים יעצט איינזעצן מיטן נייעם די עי, ווייל סגייט נישט זיין מער די אלטע גארבידזש, ער האט מורא? טאמפסאן האט עס געטון, ער איז געווען א דערביטערט יונגל, ער איז געווען אויפגעוואקסן אן א טאטן. מיט א מאמע פאליס לעידי וואס האט געפייט סאסייעטי, איז זי קיינמאל נישט געווען אינדערהיים, זי איז געווען ביזי אין די סטריט, און ער האט געווארן א פעדערל פראסעקיוטער, ער איז געווארן מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ער האט געמיינט אז דא גייט שוין זיין, ער גייט שוין ווערן פרעזידענט פון אמעריקע, נא נא נא נא, ער איז געגאנגען אין דרערד ווייל ער האט געטשעפעט מיט קינדער, און כן יאבדו כל אויביך השם. אלע וואס טשעפען מיט קינדער אפילו זיי גייען מיט שטריימלעך און מיט בעקיטשעס, זאליג האט געשריבן א בריוו פארן שופט, אין גאדס נעים זאלסט לאזן פריי ברוך מרדכי. גאדס נעים? איך ווייס נישט וועלכע גאד, וועלכע עבודה זרה דאס איז. גאד זאגט אז מען זאל די חברה באשטראפן. עניוועי איך בין געפארן דא מיט מיין קאר און איך בין געפארן געפארן און געפארן איך ווייס אליין נישט ווי איך פאר דא, ניין איך פאר דא פאר וויכטיגע זאכן, איז האב איך געטראפן די תפיסה צלמון, איך האב אזוי געלאכט, יעצט ווייס איך ס'איז אין צלמון. דארט זיצט איינגעלייגט דער דאגי, דער לייזער בערלאנד זיצט דארט איינגעלייגט, טראכט איך זאל איך אריינגיין אים זאגן ער זאל גיין אין דר'ערד צו נישט, זאג איך נא כ'טשעפע נישט מיט אים, דער אייבערשטער האט אים שוין געפיקסט, ער איז פינישט, ווען ער קומט ארויס פון דארט איז ער שוין האלב מענטל דיסטורבד, ער זאל אויך גיין האלב, סאו קומט ער ארויס איז ער א טאטעל דיסטורבד פערסאן. יעצט דאס גייט ענק אביסל אויסלערנען אז מען קען זיך נישט שלאגן מיטן געזעץ. יעצט איז געווען עטליכע נאך זיי האבן מיך אפגעקאלט אז טאמער גייסטו אריינברענגען א רעסיווער און וכדו' גייט זיין גרויסע צרות, דו אליינס האסט דאך עס מסביר געווען, נישט די מלמדים וועלן קענען באקומען אביסל אונטערן טיש און נישט אהער און נישט אהין, זאג איך אים לאמיר דיר מסביר זיין, אין אלע מאדערענע סקולס באקומט א מלמד צווישן אַכציק ביז הונדערט טויזענט דאלער א יאר וועידזשעס פלאס בענעפיטס און מען לאט אים נישט ארבעטן די צוויי חדשים זומער ער זאל זיין אויסגערוהט פארן ווינטער, און ס'איז גארנישט ראנג אז אונזערע מלמדים האבן אויך אן די אלע בענעפיטס. עפיטס. דזשאסט ביקאוז אונז האמיר עס קיינמאל נישט ענדזשויט מיינט נישט אז עס מוז אזוי זיין. זאג איך און נאכדעם איז ממילא אז ער וועט נישט דארפן לעבן אונטערן טיש, ער וועט לעבן געהעריג, ער וועט קענען זיך קויפן א הויז, ער וועט זיך קענען עסטעבלישן, עס וועט נישט דארפן זיין שווארץ געלט און אזוי ווייטער. און נאכדעם דאס וואס דו זאגסט אז עס וועט נישט זיין גענוג קיין געלט, עס וועט אייביג זיין גענוג געלט. אבער טאמער נישט געט די גאווערמענט צו, די גאווערמענט געט צו צו יעדע תלמוד תורה. איז במילא איך ווייס די אלע זאכן, איך ווייס אבער אז די איבריגע געלט טוען פשוט די הנהלה גנב'נען, אלע לעבן זיי און די מלמדים האבן גארנישט. און נאך א זאך, איך וויל ענק עפעס זאגן, ווי לאנג מיינט איר צו מען איז מחויב צו ליידן? ס'איז דא א סערטן אמאונט וויפיל מ'ליידט און נאכדעם זאגט מען ענק, ליסן, יור אן יור און, סאו איך בעט ענק הערטס אויף די אלע זאכן, ווייל עס גייט קומען דערצו, ס'האלט שוין נישט ווייט, איך זאג ענק אז אין יעדע ישיבה, אין יעדע תלמוד תורה, און אין יעדן מיידל סקול גייט זיין א ריסיווער, און וואס וועט עטץ דעמאלטס טון? עטץ נישט קענען גארנישט טון, עטץ קענען שעלטן, דאס אלעס. נו כ'האב ענק שוין געזאגט, כ'האב האב איך שוין אנגעטון א בולעט פרוף וועסט, קענטס אריין שעלטן וויפיל עטץ ווילטס, איך פארשטיי ס'הארט ענק, נאר מיך הארט אויך, אז ס'דרייען זיך קינדער אין די גאס. גיין זאגן פאר אן אלמנה זאל גיין אויפפיקן דעם איינשרייב קארטל ביי איר טויטן מאנ'ס קבר, דאס מעג מען? אויב דאס מעג מען מעג מען שוין אלעס. דעמאלטס איז שוין ממש הותרה הרצועה. און דאס וויל איך זאגן דעם עולם אז מען זאל אנהייבן צו זאגן קריאת שמע אינדערפרי און ביינאכט מיט כוונה און וויסן פארוועם מען זאגט קריאת שמע. ס'דא א מעשה עפעס איינער האט זיך געוואלט. כ'דענק נישט וועלכע פון תלמידי בעל שם האט געוואלט אז דער בעל שם זאל אים אויסלערנען די כוונות פון סדר ביינאכט, בקיצור ער האט אים אלעס אויסגעלערנט, די סוף איז געווען אז. ער איז געקומען דעם אנדערן טאג און מסביר פארן בעל שם טוב אז ער האט זוכה געווען אלעס אינזין צו האבן דאס אקיה מיט דאס מיט א, פרעגט ער אים זאג מיר דעם אייבערשטן האסטו אויך אינזין געהאט? געט ער א קלאפ אין טיש אוי דאס האב איך פארגעסן, דאס איז די וויכטיגסטע, דאס האבן מיר אונז געטון, מ'האמיר פארגעסן פון אייבערשטן ממילא איז נישט דא קיין בן אדם לחבירו אויך. נישט און ס'מוז זיך אפשטעלן און מ'וועט עס מערטשעם אפשטעלן, יו עינט גאנא געט עוועי וויט איט ענימאר. פרעגטס דעם סקווערע רבי'ן שאל נא לימים הראשונים ווען ס'איז געווען דארט א רעסיווער האט דער גבאי אריינגעגעבן יעדן דאללער וואס ער האט באקומען א טיפ. אבער ווען דו זאגסט פאר זיי ליגנט, דעמאלטס ביסטו אויף צרות. איז במילא. טאמער מען גייט אוועק פונעם יום טוב אן גארנישט איז דאך געווען א שאד פארן יום טוב, אבער אז מען גייט אוועק און מען גרייט זיך עפעס צו, אז דאס יאר גייט מען רעדן פונעם אייבערשטן און טראכטן פונעם אייבערשטן און וויסן אז ס'איז דא א רבונו של עולם און מען וועט וועגן דעם זיך אנדערש אויפפירן, מען וועט זיך אויפפירן מער ערליכער, מען וועט וואטשן וואס מען רעדט, מען וועט וואטשן וואס מען עסט, מען וועט וואטשן וואס מען טוט. דעמאלטס האט זיך געלוינט דער גאנצער יום טוב, טאמער נישט, וואס האסטו אויפגעטון? סתם אנגעברענגט די צייט. האסט שוין געקויפט א לולב מיט אן אתרוג, פיין, אבער דאס דארף דאך דיר ברענגען אידישקייט, און ס'דארף דאך דיר צוברענגען אביסל דביקות השם, סאו לאמיר טאקע זיך נעמען צו דעם ר' שמעונ'ען, אז מ'זאל זאגן קרישמע שחרית וערבית, און מ'זאל טאקע אינזין האבן וואס מ'זאגט. און מען זאל טאקע נעמען אויף זיך דעם עול מלכות שמים, דעם עול. עטס זאלטס וויסן א זאך, א יעדע זאך וואס מען טוט נאך און נאך און נאך און נאך, ווערט א רגילות. יעצט, ס'איז דא אזויפיל קרבנות וואס מען האט געברענגט יעדעס יאר, יעדער יום טוב, יעדער שבת, יעדן טאג. די ווייניגסטע קרבנות האט מען געברענגט. אין א וואכן טאג, מען האט געברענגט אינדערפרי א קרבן און ביינאכט א קרבן, איז א מורא'דיגע זאך, וואס זאגט דער אייבערשטער, את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי, דער אייבערשטער זאגט דאס איז מיין ריח ניחוח, דאס איז מיין פארגעניגן, איי ס'איז דאך די קלענסטע קרבן, כ'מיין צו רעלעטיוולי צו אלע אנדערע טעג וואס מען ברענגט קרבנות, יום טוב צו כדומה, נאר א זאך וואס קומט בתמידות. אז מען טוט עס מיט א ברען, דאס איז דאס חשוב'סטע ביים אייבערשטן. ס'איז נישט די פשט איך טו עס מצוות אנשים מלומדה און אזוי ווייטער, און דאס איז זייער חשוב פארן אייבערשטן. מען זאגט צוויי מאל א טאג זאגט מען פארן אייבערשטן א גוט מארגן רבונו של עולם שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד און א גוטע נאכט רבונו של עולם שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. און וויבאלד דאס איז א תמידיות'דיגע זאך איז עס ביים אייבערשטן מורא'דיג חשוב, און אז טאמער וועלן מיר דאס אויף זיך מקבל זיין און דאס מיט זיך מיטנעמען פון דעם יאר האבן מיר זיך מיטגענומען זייער א גרויסע זאך, ממילא אוועקפאלן די אלע אמונות טפלות אויכעט, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. יעצט כ'האב געוואלט רעדן פון נאך זייער א וויכטיגן ענין, ס'איז דא זייער אסאך שלום בית טוערס וואס זיי אליינס, פארשטייסט, זיי ווייסן נאכנישט וואס שלום בית איז אבער זיי העלפן פאר יענעם ארויס, ס'איז מורא'דיג. ס'איז דא וואס זיי טוען אין דעם. יעצט ביי יעדע שלום בית פראבלעם איז דא איינער נעמט די זייט פון די מענער און איינער נעמט די זייט פון די פרויען. יעצט באמת יעדער קען דאך נאר טון וויאזוי זיין ווי מ'זאגט שיקול הדעת איז. די שאלה איז נאר צו ס'איז באמת א שיקול הדעת צו ס'איז נישט מער ווייל מ'האט דיר געצאלט געלט. און אויב די סיבה פארוואס דו טוסט עס איז ווייל מ'האט דיר געצאלט געלט ביסטו א רשע ווייל דו גייסט באגראבן דא א אידישע טאכטער. יעצט למעשה ס'איז דא זייער אסאך. וואס זיי שטייען מיט מיט די פרויען, ס'דא וואס זיי שטייען מיט מיט די מענער, ס'דא בערך פיפטי פיפטי. יעצט, דעם טעם פארוואס לעיזער בערלאנד האט געהאט אזא ירידה, כ'מיין ער איז געווען א עובד השם פלאם פייער, ער געהאט אזא משונה'דיגע ירידה איז ווייל ער האט יעדעם געלערנט מ'זאל לעבן אין פרישות. א מענטש קען זיך נישט קריגן מיט די טבע. דעם טאג וואס א מענטש וועט נישט דארפן אטעמען, דעמאלטס וועט ער זיך קענען שלאגן מיט די טבע. דער אייבערשטער האט באשאפן ער זאל מוזן אטעמען, ער זאל מוזן ארייננעמען לופט, ארויסלאזן לופט, ער זאל מוזן עסן, ארייננעמען עסן, וואקסן, ארויסלאזן צואה. דאס איז א סייקל וואס דאס דארף דער מענטש דורכגיין. און דורך דעם וואס ער טוט די אלע זאכן, און ער עסט בטהרה ובקדושה וכדומה, איז דאך יעדע זאך האט אן עליה וכדומה. יעצט למעשה מיט די טבע קען מען זיך נישט שלאגן און געווינען, והא ראיה, נעם דיך אונטער צו פאסטן דרײַ טאג וועסטו זען ווי דאס אנקומט, נאך א טאג ביסטו שוין אויס מענטש, די זעלבע איז דעם ענין פון תשמיש, די ענין פון אהבת נשים, דער אייבערשטער האט עס אזוי אריינגעבויעט, ס'איז נישט איבערמאכן. און אפילו גאר גרויסע צדיקים זענען נכשל געווארן, כ'האב אייך געזאגט, ס'איז געווען א גרויסער רב ביי די עדה החרדית, יעדער ווייסט זיין נאמען, און ער האט זיך געשלאגן מיט תאוות נשים, דער חזון איש האט אים געזאגט אז די קפידה פון דיין פרוי וועט זיך נוקם זיין, ווייל זי האט געבעטן זי דארף עס האבן, און ער האט גע'טענה'ט ער איז א קדוש און מובדל, דער חזון איש איז געווען זייער ברוגז אויף אים, ס'איז נישט וויכטיג יעצט. למעשה, ס'נעמט נקמה אין יעדן איינעם. די זעלבע דער לעזער בערלאנד, ער האט איינגערעדט אלעמען מ'זאל לעבן אין קדושה און פרישות פרישות, א ראציגער יונגערמאן האט חתונה געהאט האט ער אים אנגעזאגט ער זאל לעבן אין פרישות, וואס א מין משוגעת איז דאס, קודם ביז ווילאנג ער האט נאכנישט מקיים געווען פריה ורביה דארף ער דאך יעדע נאכט פראבירן, כ'האב ענק שוין דאס אמאל נאכגעזאגט. דער בני יששכר ברענגט, מען רעדט דארטן וועגן משבת לשבת, מיט אלעם ברענגט ער דארטן אז ביז ווילאנג א מענטש האט נישט מקיים געווען פריה ורביה איז מצוותיו בכל לילה, יעדע נאכט מוז ער טרייען, פארשטייט זיך ווען ס'איז ריין, ווייל טאמער טרייט ער נישט יעדע נאכט, ווי וועט ער מקיים זיין פריה ורביה? און אזוי לערן איך מיט אלע חתנים אויך, ווען איך פלעג לערנען האב איך זיי אייביג געזאגט, די עניני קדושה ופרישה דאס דארף זיך אנהייבן ביי די פערציג, און אביסל ביי די פופציג, אבער ביז דעמאלטס זענט עטס ביידע מענטשן וואס עטס וואקסט, און עטס ברויכטס האבן ענקער ווי מען זאגט סעקשועל דרייוו, עטס דארפטס עס ארויסגעבן, און אזוי ווייטער. אויסער דעם דארפט עטס ברענגען קינדער אויף די וועלט, און ווען די פרוי איז שוואנגער ברויך זי עס מער, און אזוי ווייטער. יעצט ער האט יעדן אויסגעלערנט קדושה קדושה קדושה קדושה. ער אליין האט אויך נישט געוואוינט מיט זיין פרוי. קדושה. און וואס האט זיך אויסגעלאזט צום סוף? אז ער איז ביטערליך נכשל געווארן. יעצט די זעלבע זאך איז מיט לעיזער'ס תלמידים. ער האט עטליכע תלמידים. איינער הייסט. שלום ארוש. ער געמאכט די ספרים בגן האמונה, ער האט נאך א תלמיד וואס דער תלמיד איז געווארן זייער א לינקער און ער פונקט אזוי שלעכט ווי ער, ער זאגט דרשות אין קאליפארניע און ער איז פרא פרויען, ער זאגט אז א פרוי באמת'ן דארף דאך נישט ברענגען קינדער אויף די וועלט, איז זי פטור, איז אויב דער מאן דארף איר האבן אביסל פאר תשמיש איז זי נישט מחיוב, זי קען אים זאגן העי גאו פליי א קייט, ער רעדט אזוי ביליג. מען זעט אז דאס איז א פרענקישער צוגאנג פון מענטשן וואס זענען נישט באמת קיין בני תורה, זיי האבן אביסל פילאסעפי מיט אביסל געמישט פון ר' נחמן, און אביסל געבעבלט און געשמעבלט, און די פרויען פילן זיך גוט אז ער איז פרא ווימען, און ער רעדט אזוי מין שמוציג אויף דעם גאנצן ענין פון תשמיש. ווייל באמת דאס איז דאך די שיטה פון לעזער'ן, זאלסט נישט וואוינען מיט דיין ווייב, זאלסט וואוינען מיט יענעמ'ס ווייב. אונז ווייס מיר אז בלעם איז בלינד געווארן, שתום העין, פארוואס ער האט געזאגט הוא קדוש ומשרתיו קדושים און ער קוקט אויף יעדע טיפה וואס גייט געבוירן ווערן, עס האט אים בלינד געמאכט. דער אייבישטער וויל און ער קוקט ארויס אז אידישע קינדער זאלן זיך באהעפטן און מאכן תשמיש, ווייל ס'איז דא אויבן אין הימל א גרויסער עולם, וואס דער עולם ווערט אנגערופן גוף, דארט זענען אלע נשמות וואס זיי דארפן אראפקומען אויף די וועלט. און ווען דאס וועט אלעס דורכגיין און זיי וועלן אלע אראפקומען, און יעדער וועט אדער פערטיגן זיין תפקיד אדער נישט, וועט אים דער אייבישטער באשטראפן אין גיהנום, אבער עט די ענד אוו די דעי, אלעס מוז דורכגיין. ווילאנג דאס איז נישט דורך קען משיח נישט קומען. און דער אייבישטער ווארט אז אידן זאלן זיך מזדווג זיין, ווייל מיט יעדע ביה איז אפילו ווען ס'ווערט נישט געבוירן א קינד, האט עס אבער א ביה, וואס דאס מאכט, אז די נשמות פון דעם פלאץ וואס הייסט גוף זאלן אראפקומען, און דאס האט בלעם נישט אויסגעהאלטן, און דער לעזער בערלאנד דעס איז בלעם נאמבער טו, הבא על אתונו, און און דארטן די די אנדערע זיינע תלמידים זענען ביזי מיט קדושה מיט פרישות, יעצט דער גערער רבי איז געגאנגען אמאל וויזיטן לעזער בערלאנד, האט אים געזאגט ס'איז דא אזא זאך ווי א מענטש ער לעבט אין קדושה פרישה קרישה קברישה, היינט זאגן זיי אז ס'איז נישט אמת, זיי לייקענען די גאנצע זאך. זיי זאגן ס'איז שקר, פארוואס? ווייל זיי שעמען זיך דערמיט, וועסט זען ווי ער איז אנגעקומען מיט די קדושה און די פרישות. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין יעדן, די גערע האבן זייערע קפידות נאר ווען דער קאמענדאנט קאלט אפ, ווי איך האלט אז זענען גערעכט, איך האלט אבער דער קאמענדאנט קאלט אפ זאל ער וואוינען מיט זיין פרוי, ער זאל אויך וואוינען ווען זי וויל און ווען אים איז באקוועם און ווען ער דארף עס האבן, און ווען ער גייט דורך עפעס א שווערן פראבלעם וואס דעמאלטס דארף מען האבן א חיבור בין איש לאשתו. שטוי. און אז מען וועט עס טוהן דעמאלטס איז זייער גוט אז מען טאר אויכעט וואוינען ווען דער קאמענדאנט קאלט אפ. באט צו פאלגן דעם קאמענדאנט א רשעות שאין כדוגמתו. און אזוי ווי ס'איז געפאלן אידישקייט ביי יעדן איז עס געפאלן אין גער אויכעט. וועגן דעם טרעפט מען איינעם אויסגיין זאגט ער ס'איז נישט מיין, ס'איז נישט זיין פרוי אינגאנצן. איט העז טו סטאפ ס'איז גארבידזש ווייל ס'האט זיך אויסגעוויזן קיינער האט עס נישט געקענט דורך מאכן און נזירות קדושה פרישות האט אים געברענגט אין תפיסה ער האט מחלל געווען שם שמים און ער האט געוואוינט מיט כמה וכמה נשים אזוי זאגן זיי יעצט באמת אין מעיל צדקה די משנה ברורה ברענגט אים צו איז אז מען האט מחליט געווען ס'איז צוויי מאל א וואך אבער קיינער קען דאס נישט מחליט זיין ס'האט צו טוהן מיטן מענטש און ס'האט צו טוהן ווי צעהיצט ער איז און ס'האט צו טוהן מיטן מצב. ס'האט צו טון מיט זייער אסאך זאכן. סאו צוויי מאל א וואך מיינט מען מינימום, מ'מיינט נישט מעקסימום. און בפרט נאך היינט עסט מען זייער אנדערש ווי אמאל, מ'עסט גוטע פעטע פליישן. ווען האט א מענטש געגעסן אינמיטן די וואך בהמה פלייש? היינט עסט מען אלע מיני פליישן, בהמה פלייש מיט דעם מיני פלייש מ'עסט אויף ברעקפעסט, עסט מען היינט טשיקן, און די זרע פונעם מענטש פארמערט זיך, מ'לייגט אריין נידלס אין די בהמות און אין די עופות. און דאס מאכט אויכעט אז די זרע פונעם מענטש זאל זיך מערן, און ס'איז מורא'דיג שווער צו זאגן איינעם צוויי מאל א וואך, און דער גערער חסיד, דער וואס פון פוילן, האט גארנישט קיין קלענערן יצר הרע ווי דער אונגארישער חסיד, און מען קען נישט מער איינטיילן פאר קיינעם, ווייל עט די ענד אוו די דעי טרעפט מען זיי נאכדעם זינדיגן. ס'איז דא אן ארטיקל אין ניו יארק פאוסט, סעפטעמבער, דעם איין און צוואנציגסטן צוואנציג זעכצן. אין דעם ארטיקל זעט מען ווי מישעל אבאמא, דאס איז דעם פרעזידענט'ס ווייב, איז ארומגעפארן אין אלע שווארצע לענדער אין אפריקע און איבעראל, און זיי האבן געמאכט א נייע זאך אז מען זאל אויסלערנען די מיידלעך זייערע רעכטן, און אז קיינער טאר זיי נישט רעיפן, און אז קיינער טאר זיי נישט אביוזן, ס'איז מורא'דיג. און למעשה, די ווארלד בענק האט אריינגעלייגט ביז יעצט א ביליאן דאלערס אין דעם. אזוי ס'הייסט א ביליאן דאלערס. און אזוי אויכעט איז דא די יונייטעד סטעיטס גאווערנמענט האט אריינגעלייגט געלט. און ס'איז אויך געמאכט פאר דא, פאר שווארצע מיידלעך. ס'איז געמאכט פאר ווייסע אויכעט, באט מ'זעט אין די מאווי וואס זיי ווייזן אז רובם ככולם זענען שווארץ. יעצט איך וואלט געהאלטן מ'זאל אריינלייגן א בילד פון די בית רחל מיידלעך אויכעט. האו אין די ווארלד איז איט פאסיבל אז נחמיה וועבערמאן, א סקרו באל שייגעץ זאל נעמען סאטמארע מיידלעך און לעבן מיט זיי ענד נאובאדי סעד א ווארד, אונז זעמיר דאך אזוי ווי די שווארצע ציגאנער, ס'איז אנבעליוועבל, סאו איך האב זיי אפגעקאלט, איך האב זיי געזאגט ליסען אונז דארף מיר אריינלייגן די חסידישע מיידלעך אויכעט, זאגן זיי מיר אז די גאנצע וואס ס'ווערט יעצט אנגעפירט דאס אלעס איז וועגן דעם ווייל מ'האט ממש געטוהן מיט מיידלעך וואס מ'האט געוואלט, יעצט האבן זיי אויכעט געמאכט אן ארגאניזעישאן ס'הייסט לעט גערלס לערן. ס'איז זיי זאגן זיי האבן 62 מיליאן יאנגסטערס גערלס אראונד די ווארלד דעט נאו נאטינג אבאוט דעיר באדי און אבאוט סעקס עדיוקעישן און אבאוט עניטינג זענען ממש אנעדיוקעיטעד ענד דיס איז א שעים. יעצט מ'האט געפרעגט מישעל אבאמא וואס איז די מעין זאך וויאזוי עטס פייטס די מעין ווי מ'זאגט. און נאן עדיוקעיטעד גערלס זאגט זי די ערשטע זאך איז ענד דעטס די סטראנגעסט פוינט איז ברינגינג דעם אווערנעס די זעלבע ווי מיין מלחמות די זעלבע זאך געהאט אזא סייעתא דשמיא אין אלע זאכן ברוך השם און איך האלט אז מען דארף זיי לערנען וועסתות אויכעט. מיידלעך מען זאגט זיי נישט, זיי בלוטיגן, זיי האבן נישט וועם צו פרעגן אפילו, איך בין דא געווען יעצט ביי איינע פון די גרויסע מיניסטערס אין ארץ ישראל האב איך אים דאס זעלבע געזאגט, לייג דיך אריין אז מען זאל אין די אידישע סקולס לערנען אלל אבאוט די יומען באדי, ווייל א מיידל דאס נאט נאו הו טו עסק ענד שי עסקס א בעד פרענד, זאגט זי יענע יא מעשה מיט די קינדער מיט די בעיביס מיט די מאן שטופט דארט אריין דעטס אלל דעד ראנג, זי זאגט אויכעט אויף די אינטערוויו אז זיי זענען שותפים אמעריקע מיט דזשעפען מיט ענגלאנד, יעצט וועט עטס פארשטיין פארוואס ענגלאנד האט אראפגעלייגט דעם פוס, געענדיגט, אויב ס'וועט נישט זיין דעם זמן מען זאל לערנען די קינדער אלעס, יו נאט גאנא אפען די סקול, איטס גאנא סטעי קלאוזד. יעצט סי ען ען טוט אינטערוויוען מישעל אבאמא זאגט ער איך בין זיכער אז דאס האט צו טוהן וועגן די קולטשערס פון די סאסייעטיס, אנדערע ווערטער, פאר די ווייב זאגט ער, הער נאר, מיין דאס האט געהאט א יענץ, איר פארשטייט וויאזוי דאס טוט אה ווען אין גער האט עפעס א איד האט א מיידל שעמט ער זיך, קודם שעמט זיך אז זיין ווייב האט געהאט, כ'מיין ער טאר דאך נישט האבן קיין ווייב, זאגט ער מיין דאס האט געהאט א יענץ, און נאכדעם גיי ווייטער, קוק, צניעות. מען רודפ'ט די קינדער, דאס איז א קאלטשורעל סאסייעטי, ביז זיי ווערן פעד אפ, איז זאגט די מישעל אבאמא דעטס רייט, מען מוז, ס'איז דא ווער ס'העלפט דערצו אסאך, איז די פיס קאור, יעצט הייסט עס דא א ארגענעזעישן ס'הייסט פיס קאור, און זיי זענען אלץ וואלונטירס, און זיי זיצן צוויי יאר אויף א פלאץ ביז זיי לערנען זיך אויס דעם קאלטשור. און נאר דעמאלטס קענען זיי אנהייבן צו מעניפיולעיטן, און ביי אונז איז דאס געווען דער פראבלעם, אונז האמיר געהאט א סיריעס פראבלעם, ס'איז געווען משמרת הצניעות, זיי האבן רעגירט, זיי האבן געזאגט וואס זיי האבן געוואלט, זענען געווען די גרעסטע נואפים, און ממילא ביסטו געווארן אונטערגעפאלן אונטער זיי, זיי האבן דיך אויסגעלערנט וואס אידישקייט דארף הייסן, וואס דאס איז פונקט קעגן יעדע זאך וואס שטייט אין תורת משה. און אין אלע פלעצער דאס דא, ס'איז דא שיק, ס'איז דא אזאלעכע פירערס, און זיי מאכן די געזעצן ס'זאל זיי אויסקומען גוט, און דאס קען נישט מער אנהאלטן, אונז האמיר געליטן פון אן אנעדזשוקעיטעד אטאריטי, און ס'איז א שרעק וואס האט אונז צו געברענגט צו. רבותי, הערטס אויף צו גלייבן די רבנים אז די אינטערנעט איז די גרעסטער חורבן, זיי זענען די גרעסטער חורבן, קינדער דארפן זיין עדזשוקעיטעד, לאכטס פון יעדן. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל אז אין סקווער זאגט מען נישט לדוד השם אורי ווייל מ'טאר דאך נישט זאגן דעם הייליגן רבינ'ס נאמען, איך הער אז ביי מרדכי דוד זאגט מען אויך נישט, איך ווייס אין באבוב זאגט מען נישט, דאס האט צו טוהן עפעס מיט צאנז, איך ווייס נישט פונקטליך פארוואס, עפעס עס האט צו טוהן מיט ווער עס האט מתקן געווען מ'זאל עס זאגן, איך בין נישט זיכער. כל פנים מען זאגט עס דארט אויך נישט ווייל מרדכי דוד מען טאר דאך נישט זאגן דעם רעבינס נאמען, עניוועי איך הער מען האט נאכגעווארפן זאלי קיין אתרוגים ווייל ער וועגן די קינדער נעבעך וואס מען שמד'ט דא אויס, איך האב ענק געזאגט איך טרעף דא יעדן טאג פון די קינדער וואס מען האט ארויפגעברענגט, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר יעצט. ר' מאטעלעס זוהן ער איז א רב אין א שיל, א מענטש וואס איז א רב אין א שיל דארף זיצן אין שיל ער קען נישט אנטלויפן, יעצט האבן זיי עפעס א פאר. דרייטע פעדער אז מען טאר נישט פארן מיט א קאר חול המועד, כ'ווייס נישט וואס נאך מען מעג און וואס מען טאר נישט, עניוועי איז למעשה, זיצן זיי א גאנצן יום טוב סוכות ביים טאטן, נו אז דו ביסט א רב דא אין וויליאמסבורג וואס האסטו צו זיצן ביים טאטן, זיץ פאר אלדי שווארצע יאהר דא, דו ביסט א רב דא, דיין טאטע איז עניוועי האלב בלינד און אויסגעוועבט, און ווען ער איז געווען געזונט איז ער דאך אויך נישט געווען אינגאנצן נארמאל, דו האסט דאך א קהילה צו פירן. נאכדעם וועט ער אנהייבן מען זאל זיין היימיש, מען זאל זיך צאם קומען כעמיש, כ'הער זאגן אז א האלבער בית מדרש איז אוועק געפארן, פרעג איך איינעם פארוואס איז די בית מדרש אוועק געפארן, זאגט ער נו פארוועם זאל מען דא בלייבן אז די רב אליינס לויפט אוועק, נו פארוואס ווילסטו יענער זאל נישט אוועק פארן, ס'איז געווען אמאל א מעשה אזוי אז ס'איז געווען אויבן גרענד פאראדייס און אונטן. די רבנים זענען אריין צום סאטמאר רב אז מען זאל אסר'ן צו מאכן אונטן די חתונות ווייל די קידושין זענען דאך תופס אויבן אויך, די חופה איז דאך אין די זעלבע גאס, איז במילא זאל מען עס אסר'ן. שוין, פרעגט די רבי דעם רב, זאג מיר, ווען מאכט איר חתונה? זאגט ער, דריי וואכן ארום. פרעגט ער, ווי מאכט איר חתונה? זאגט ער, איך מאך חתונה אונטן. זאגט ער, איך פארשטיי נישט, און פארוואס זאל יענער חתונה מאכן אויבן? זאגט ער, די רבי מוז פארשטיין, איך בין א רב, איך האב א קהילה. זאגט די רבי, איך פארשטיי זייער גוט.

ווי כשר איז עס? און נאכדעם איז נישט דא קיין נדרים און נדבות ביי די עליות, ווייל עס איז נישט דא קיינער, עס קויפט מען נישט פאר גרויס געלט, נאר אזוי זענען זיי די רבנים, זיי טוהן אפ כל דבר אסור, און נאר ווען זיי זינט זאל מיר זיין גוט. אז דו פארסט נישט חול המועד זאלסטו זיצן דא, דו האסט א קהילה פון הונדערטער מענטשן, דאס איז שוין דעם בעסטן פונעם רעבינ'ס קינדער, דער וואס איז רב דא אין וויליאמסבורג, דער וואס זיין שווער דער אג ע, פליקטע בהמה האט נישט געהאט וואס צו טון ארונטער צו שרייבן אויף מיר, מען האט מיר געזאגט שרייב אונטער, האט ער אונטערגעשריבן, ער הייסט יצחק יוחנן. יעצט איך זעה אז מען האט שוין אויך ארויסגעשטעלט צעטלעך אין ווילימסבורג, מען האט ארומגעשיקט צעטלעך אז ס'וועט זיין ווייניג פארקינג ספעיס, יעדער זאל פארקן ערב שבת און ערב יום טוב ווען מען מעג, ווייל ליידער ליידער איז געווען א חורבן די לעצטע, כ'מיין יעדן ערב שבת איז א חורבן, די חברה פארן ארום רבינו תם, איך ווייס נישט פון. וואסערא רבינו תם זיי רעדן? זיי זענען געהעריג מחלל שבת, דאס זענען די חברה נעבעך. ברוך השם אבי יוסף האלט נישט אויף טויבע אויערן אבי די רבנים הערן אויס, און איך בעט אויך א יעדער זאל אנהייבן מעביר סדרה צו זיין ווייל ס'קומט יעצט א נייע יאהר, לאמיר אנהייבן כאטש וויפיל ס'טוט אריינגיין צען פרשות צוואנציג סדרות דרייסיג סדרות, הייב כאטש אן וועסט זען ס'עט זיך דיר אלעס טוישן. דער שלום בית וועט זיך דיר טוישן, די פרנסה, די הצלחה, אלעס. יעצט אין עירמאנט ראוד האבן זיי געעפנט א בית מדרש, זיי האבן שוין א מנין פון וויזשניצע מאנסיגע חסידים, אבער זיי קומען נישט אראפ צום דאווענען, פארוואס? זיי זיי גייען נקמה נעמען אין דעם סרול האגער, ער האט נישט געוואלט ארייננעמען דא זייערע קינדער? פארוואס נישט? ווייל האסט נישט קענען טאטשן זיי בעל עבירה יא אפילו אויף זעם זיין קימפעטארנס? סרולך מיינסט זוכסט זיך נאך עפעס א פאך אויכעט ווייל. די בריתן וועט מען דיך אויך מסתם נישט נעמען. יעצט איך האב אויך געוואלט זאגן, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער האט מיר געזאגט אז די קהילות מוזן זיך אויפוועקן, ווייל טאמער שטעלט מען אריין א ריסיווער גייט ארויסקומען די אלע וועדינג האלס אויכעט, דאס איז האלט שווארץ געלט, און וואס מ'טוט איז מ'נעמט גרויס געלט פון די גאווערמענט אז מ'געט די קינדער צו עסן דריי מאל א טאג, און דאס געלט גייט אריין אין די וועדינג האלס. און עט די ענד אוו די דעי גייט מען דאס אויכעט אפשטעלן. ס'איז דא צוויי פרייוועט האלס וואס איז דא, קאנטינענטל און די רוט. איז למעשה עטס גייטס האבן גרויסע פארלוסטן, ס'גייט זיין זייער זייער נישט איינגענעם, און איך בעט ענק הערטס אויף מיט די אלע זאכן, איך וויל איין זאך, קינדער טאר מען נישט ארויסווארפן, זיי האבן נישט צו צאלן, עטס האטס גענוג געלט, ס'קומט ענק אריין גענוג, געטס אראפ, ס'דא א סקאלערשיפ, געטס אראפ אפאר טאלער. קען נישט ארויסווארפן קיין קינדער, אויסער אז דו ווייסט דער טאטע איז אן עושר און ער וויל נישט באצאלן, דעמאלטס איז אנדערש די גאנצע זאך, אבער ס'דא מענטשן וואס האבן טאקע ממש נישט צו צאלן, און חוץ פון דעם די רבי'שע קינדער קריגן דאך אויכעט אן א געלט, פארוואס זענען זיי מער מיוחסים, סאו וואט גאוס פאר וואן גאוס פאר עווריבאדי, אויב ס'דא רחמנות דארף זיין רחמנות פאר יעדן. יעצט יעצט געדענקטס איך האב ענק געזאגט דער קאסובער דאגי ווען ער שאקלט די נענועים ווערט ער משוגע, הערטס אים אויס היי יאר. הער נעבעך, זעט אויס די פילן ארבעט נישט דאס יאר. דער קאסובער דאגי. יא ער גייט זיך גיין שלאגן, לשון מדברת גדולות, איי וויל הענג נחום אן א היי טרי, האהא ס'נאר נאך נישט דא דער בוים, דער קאסאווער משוגענער, ער האט ער איז א גרויסע חלק פון דעם וואס מ'האט אזויפיל זנות דא אינמיטן ביי אונז אין די שטאט. יעצט איז עדווערטייזט די הויז בעבור דרכי השם אז מ'זאל עס קויפן פאר אלע קינדער, ס'האט נאך א געוואלטיגע מעלה ווייל דער הויז בעבור דרכי איז דאך דער וואס האט נעבעך מאלעסטעט די תלמידים. יעצט דער גביר רעכניץ דער גביר ער איז א גנב, האט אויך געגנבעט מיליאנען, און ס'האלט ביים ארויסקומען, ער האט גרויסע צרות יעצט, ער איז געפארן יעצט און געזאגט א גאנצע דרשה אין עפעס א ספרדישע ישיבה, און ער האט זיי זייער משבח געווען, אה, דו דארפסט ווארטן ביז וועסט צוריקקומען אויף לעיקוואוד, ווייל דעמאלטס קען דער מלכיאל קאטלער דיר הייסן צוריקציען די גאנצע דרשה, קענסט נישט וויסן, ווייל סוף כל סוף ווי מעגסטו משבח זיין אן אנדערע ישיבה צו אן אנדער מוסד, ס'איז מורא'דיג וואס דו האסט געטון, און נאכדעם ווער איז אינטערעסירט פון דיר צו הערן, ביסט א וועלטס גנב, דו האסט אפגע'גנב'עט, דו האסט געגעבן צו עסן טרייפות, אונז האבן דאך מיטגעהאלטן מיט דיר, דו הייסט א גביר הייסט פון דיר דארף מען מורא האבן, דיין ווארט איז א ווארט ווען ס'קומט צו תורה, און נאכדעם האט ער גערעדט וועגן די ישיבה אין ירושלים, די מיר'ע ישיבה, מיר'ע ישיבה איז אויכעט היינט א ביזנעס אזוי ווי יעדע ביזנעס, איך האב זיי געבעטן יארן אז זאלן נישט לאזן בחורים שלאפן אליינס, האבן זיי נישט געוואלט, ווייל זיי האבן געטענה'ט די בחורים וועלן אוועקגיין, אזי איז אויך געווען ביזנעס מיט געלט. יעצט, ס'האט מיר איינער געזאגט, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם, שוין לאנג צוריק, אז ס'דא ישיבות וואס זיי קריגן געלט, ס'דא אזא קאמיטי וואס זיי גלייבן אויך אז פאר משיח עט קומען עלן די פרומע איבערנעמען ארץ ישראל און ירושלים, און זיי ווילן איבערגעבן פאר משיח'ן די מלוכה. ס'איז אזוי אין די קאטוילישע ביכער. ס'איז געווען דער בוש, דער ערשטער בוש האט געגלייבט אין דעם און ער האט זייער שטארק צוגעהאלפן. פאר ארץ ישראל וועגן דעם, ווייל לויט זיין גלויבונג, מוזן דווקא אידן איבערגעבן פאר משיח'ן ארץ ישראל, ס'איז נישט וויכטיג, דאס איז ווייס איך טשאדעלע באדעלע, למעשה אבער, ס'איז דא די ארגענעזעישאן פון די קאטוילישע, ס'איז דא מענטשן וואס ווייסן וויאזוי ס'הייסט אויכעט. און זיי ווייסן אז זיי געבן מיליאנען דאלער פאר ישיבות דא אין ארץ ישראל. יעצט, איך נעם זיבעצן טויזנט דיסקלעימערס, איך זאג נישט אז ס'איז אמת, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת. איך האב געהערט אסאך יארן צוריק פון איינעם וואס ער איז באקאנט, און ער האט מיר געזאגט דעם נאמען פון די ארגענעזעישאן, און ער האט געזאגט אז מיר ישיבה נעמט אויך פון די ארגענעזעישאן, ס'איז א קאטוילישע ארגענעזעישאן. דער עיקר איז נאר אז אונז זאל מען נישט נעמען געלט פון די מדינה. יעצט, מ'דארף דאס מברר זיין אויב דאס איז אמת. איז עס א גרויסע שאנדע און מען טאר עס נישט צולאזן, אבער דאס איז א זאך וואס איך דריי ארויס אז מען זאל אדורך טון די זאך און זען צו עס איז אמת צו עס איז נישט אמת, און יעצט האבן זיי זיך בכלל אריינגעלאזט, זיי נעמען שוין געלט פון תלמידים, זיי האבן זיך אריינגעלאזט אין אנדערע זאכן, און איך בין זיכער אז פון די גאווערמענט נעמען זיי אויך געלט. סאו דאס זענען זאכן וואס מען דארף אלץ דערגיין, און מען דארף זען וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם, כ'זע אז ס'איז טשאדעלע באדעלע מעשות, איך האב עס געהערט פון א מענטש וואס ער ווייסט אסאך וואס גייט פאר, און כ'האב עס נישט יעצט געהערט, כ'האב עס געהערט מיט אסאך יארן צוריק. איז למעשה רעכניץ פאסט אריין דארטן אין די ישיבה? דארט קען ער רעדן וואס ער וויל? עניוועי. אונז קען מיר אים נישט מוחל זיין אז ער האט אנגעפרעסן קאליפארניע מיט טרייפות, אלטע אידן זיצן אין נורסינג האומס און נעבעך נעבעך נעבעך, זיי האבן א גאנץ לעבן געהארעוועט אויף כשרות און אלל אוו א סאדען געב איך זיי צו עסן טרייפות און ער האט אויסגענוצט זיין שווער דעם ראש ישיבה פון תורה ודעת ראביי בעלסקי און האט אים געקאשערט דאס חזיר פיסל און היינט פארט ער ארום ווי א היראו און ער האט אויך אויסגעצאלט אז ס'זאל נישט זיין מער דער בלאג דער באקאנטער בלאג פון די פעילד מעסייע. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך בין דא ביזי יעצט ווייס איך מיט מיינע עניינים, מיט נאכלויפן די פעדאפיילס, מיט אויפקלערן דא אז מ'דארף מאכן אין די סקולס דארף מען לערנען פון די אלע זאכן, איך בין דא זייער פארנומען, איך ארבעט דא אזוי שווער אז ס'איז נישט צום גלייבן. זיי האבן דאך דא נישט קיין יום טוב שני, און איך בין געווען נאך איין טאג אויף, און דער טעלעפאן האט נישט אויפגעהערט צו קלינגען, ס'איז געווען מסתם

א איד קומט אמאל אריין אין א שול, הערט ער ס'שטייט דארטן אזוי שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים, גייט ער ארויס, דאס איז א רעפארם שול, גייט ער אין א צווייטע שול הערט ער את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד, זאגט ער דאס איז סתם א רצחישע שול, קיינער איז דיר נישט שולדיג אז מען סטאפט נישט ווי מען דארף, ס'איז קיינעם'ס נישט שולד, יעצט כ'וויל עפעס מסביר זיין, מען דארף וויסן ווען ער זאגט און וואס ער זאגט, יעצט איך בין ענק אלע א ידיד, כ'ווייס נישט צו עטס האלטס מיך פאר א ידיד, אבער איך בין ענקערס א ידיד. ס'באדערט מיך אז מ'טאטשט ענקערע קינדער. כ'בין געווען דא אין צפת, כ'בין געווען פון איין שול צום אנדערן, כ'בין געגאנגען שול, שטיבל האפינג רופט מען דאס, גיין פון איין שול צום צווייטן, כ'האב אלעס צוגעזען. כ'האב צוגעזען. יעצט איז דא געווען איינער, ער זאגט ער מיר, אה, טענקס פאר וויזיטינג אס, ווי לאוו יו אין צפת. כ'האב דא געטראפן פֿינף און דרײַסיק פערציג פון די קינדערלעך נעבעך, וואס האבן פארלוירן די דירעקשאן, זיי ווייסן נעבעך נישט ווי צו גיין. כ'האב מיט אלע וואס כ'האב גערעדט, יעדער האט זיך אנגעהויבן מיט מאלעסטינג. ס'איז נישט איינער יא צוויי נישט, אלעס איז די זעלבע די גאנצע צייט. עניוועי, איך וויל אייך זאגן, למעשה איז דא דא עטליכע וואס איך קען פון וויליאמסבורג, איינער קען איך פון מאנרא, די אייגענע טאטעס זענען זיך געשלאפן מיט זיי, און למעשה האבן זיי מיר געזאגט אז זיי זענען מצליח, אזוי האבן זיי מיר געזאגט. האב איך געפרעגט וויאזוי קען זיין אז זיי זענען דא אזוי פיין מצליח ווען אונז פלאגן מיר זיך מיט די אלע קינדער אין אויסלאנד און אונז האמיר די גרעסטע דאקטוירים מיט די בעסטע מעדיקעישאן, בקיצור איך רעד אהער איך רעד אהין עטס ווייסט דאך ביי מיר גייט נישט די באלאני איך האב ליב צו וויסן ווען איך ענדיג מיט איינעם קען איך אים טאראו פון עי טו זי קיצור זאג איך אים עפעס מעדיקעישאן מוזטו דאך מסתם נעמען. רעכנט ער מיר אויס אז א חלק פון די צייט האט ער גענומען די מעדיקעישן, איך געדענק אפילו נישט די אלע נעמען, אבער איך ווייס ס'איז זייער זייער שעדליכע מעדיקעישן, שטארקע מעדיקעישן, זיי נעמען עס, קיצור, ס'איז נישט אין דער ארדענונג. ער האט חתונה געהאט, ער זאגט מיר ער האט דערציילט פאר זיין ווייב אז מ'האט אים מאלעסטעט, האט זי פארציילט אז איר אייגענער טאטע האט מיט איר געשלאפן, עניוועי, עט די ענד אוו די דעי איז עס א סטראגל. אבער זיי זאגן זענען מצליח, פרעג איך מיר האו קוד דיס בי? הייבן זיי אן א סטארי אזוי, דא איז צפת, צפת איז עיר הקודש, הייליגע צדיקים, די קדושה, און זיי הייבן אן מסביר צו זיין וויאזוי אלעס גייט דא אויף אן אנדערע בחינה, ס'איז אסאך העכער די, ווי מען זאגט, די גשמיות, איטס, איטס דיפרענט. זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך בין אן אולד טיימער, מיר פארקויפן נישט די באלאני, איך קום אריין אין צפת, איך זעה דא האלב נאקעטע אויסגעטוענע שיקסעס, און מיין יצר הרע וועקט זיך אויף פונקט אזוי ווי אין ניו יארק, פונקט אזוי. כ'האב מזל כ'האב מיטגענומען מיין פרוי זאל מיך היטן דא. דערציילט אז דער ראפשיצער רב האט געהאט א גבאי, מ'האט אמאל געפרעגט וואס ברויכסטו אזא טעמבעל א גבאי? שיע בהמה האט ער געהייסן. האט ער געזאגט ווען דו זאלסט וויסן וואס דער בעל דבר פארקויפט מיר און ס'קומען אריין די פרויען וואס איך זאל טון מיט זיי, וואו וואו! נעם איך דעם גבאי, ער פארשטייט גארנישט, און אז ער וועט זען אז איך גיי צו א פרוי וועט ער איבערדרייען די שטאט. אזוי האט דער הייליגער ראפשיצער רב געזאגט און אין דעם ליגט א טיפקייט ווייל אויפן ראפשיצער רב'ס מצבה איז אויפגעשריבן ער געווען א יחיד בדורו בחכמת אלוקות. עניוועי. איז איך זעה נישט ווי עס זאל זיין עפעס אזוי די קדושה אזוי שטארק, איך זעה נישט, איך זעה איך מוז מיך פלאגן, איך מוז מיך אוועק דרייען, עס איז אנבעליוועבל, וואס פארקויפסטו מיר באלאני, קיצור איך רעד מיט אים נאך א מינוט און נאך א מינוט און נאך א מינוט, ווייסט דאך ווי אזוי ס'גייט ביי מיר, איך האב געדולד צו יעדן, נאכדעם געבט מיר יענער א זאג אז דא אין די שטאט צפת איז דא וויפיל ווייט דאסט דו ווילסט, און ווייט דאסט הייסט נישט היינט קיין דראגס, און אונז טשילן מיר אוועק מיט ווייט דאסט. זאג איך אים, אה, אויב דו טשילסט מיט ווייט דאסט, דארפסט דאך שוין נישט האבן די נערוון פילן אויך נישט. זאגט ער, ניין, מען דארף האבן ביידע. נאר אמאל די נערוון פילן ברענגען אראפ א מענטש צו דעפרעשאן, איז במילא טשילט מען אוועק, מען גייט חברים, צען צוועלף שטיק מיטאמאל. דא איז דאס ממש מותר לכתחילה ס'דא וויפיל דו ווילסט. שוין, האב איך אנגעהויבן צו פארשטיין. יעצט. למאי נפקא מינה פאר מיר צו יענער האט יא ווייט דאסט צו נישט? כ'וויל ענק זאגן רבותי, אז דו האסט א קינד וואס ר'האלט נישט ביי לערנען, ארץ ישראל איז נישט דאס פלאץ. מ'זאל עפענען גרויסע באראקן און מ'זאל אויסלערנען די קינדער סטאלעריי, טישלעריי, האקן נעגל, מאכן סוכות, טוהן עפעס, שיק נישט אויף ארץ ישראל. זאגן מיר אלע, וויפיל ווייט דאסט דו ווילסט קען מען דיר ברענגען. און ס'איז נישט טייער אויך נישט. ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט טייער ווייל עווענטשעלי גייען זיי נעמען גרויס געלט דערפאר, יעצט איז אן אינוועסטמענט, רבותי האסט א קינד שיק אים וואו דו ווילסט, האלט אים ביי דיר, מאך אים א פעקטארי ער זאל האקן שיך, נישט קומען אויף ארץ ישראל. כ'האב געהערט דא איינעם פון די גרויסע ראש ישיבות וואס ער טוט זייער אסאך מיט די צובראכענע בחורים, זאגט ער מיר, אריינצוקומען אין זיין ישיבה דארפסטו נישט קיין שום קרעדענשעלס, דארפסט איין זאך, מוזט אונטערשרייבן אז ווען דער ראש ישיבה וויל קען ער דיר געבן צוויי טעסטס, צו דו האסט נישט דראגס אין די יורין, און צו דו האסט נישט דראגס אין די בלאד. איר הערט וואס דא טוט זיך. דאס האט ער אליין מודה געווען דער ראש ישיבה. און ער זאגט אז דא איז עס אינפעסטעד. ער זאגט ער האט געהאט צענדליגע תלמידים ער האט זיי געמוזט אוועקשיקן. ער האט געטראפן כסדר אין די יורין און אין די בלאד. און ער זאגט מיר ווי שווער דאס איז ווייל עס איז דא אסאך וואס זיי מאכן קטנים און זיי סעיווען עס. און ער בעט עס. אזוי ווי ער בעט עס. קוקט יעצט צו ס'איז קאלט צו ס'איז הייס, ווייל טאמער ס'איז קאלט איז עס געסעיווט. ער זאגט מ'דארף צו דעם זיין א מומחה עצום וויאזוי דאס צו פירן. אויסער דו זאלסט אים שיקן צו א דאקטער, און דאס האלט ער נישט ביים טיר ווייל דער בחור וועט נישט גיין אויך נישט, און דער דאקטער קען געבן א פאלש צעטל. וואלט ענק געזאגט אן עצה, עטס ווייסט איך האב ענק אלע ליב, איך וויל נישט אז עטס זאלטס חלילה דורכפאלן, אבער איך וואלט זייער שטארק געוואלט געבן אן עצה אז יעדע גרויסע ישיבה זאל דאס טון, ווייל ווען איך האב ענק געזאגט אז ס'איז דא איינער פון דריי זענען אויף דראגס, האט עטס אנגעהויבן פארוואס דארף מען ציילן הושיעה את עמך דראג? די אלע סאטמארע בהמות האבן געשריבן אין איד און אין בלאט און זיי האבן געשערט דעם ארטיקל. מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס דראגס יא? ליידער אכציג טויטע געווען פון אווערדאוז דאס יאר אליינס נאר פון וויליאמסבורג פון בארא פארק און פון פלעטבוש יא אפשר פון מאנסי אויך געווען צוויי איך ווייס נישט. סא יעצט הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט איך לאך פון ענק איינס פון דריי בחורים זענען אויף דראגס און זיי קענען עס נישט הענדלען און זיי הארגענען זיך יעצט דא זאגט מיר דער ראש ישיבה גערעדט צו עטליכע איינס פון צוויי בחורים זענען שוין אויף וויט וואס הייסט וויט ס'איז די זעלבע זאך דא יעצט דער חילוק איז אזוי. אין אמעריקע איז אויך די ישיבות וואס זיי הענדלן די שוואכע בחורים האבן א רעכט אז זיי קענען טשעקן די בחורים עני טיים צו זענען אויף דראגס נאר לויט ווי איך ווייס כ'האב עס נישט פונקטליך נאר כ'האב גערעדט צו עטליכע ראשי ישיבות אז וויט איז אויך א חלק פון די דראגס דא איז עס אזוי אינפעסטעד זעהט אויס אז ווען וויט זאל זיין א חלק פון די דראגס קענסטו צושפארן אלע ישיבות. פלעגט זאגן א ירושלימער ווערט געבוירן מיט א ציגאר אין די הענט, דאס רייכען איז געווען דא זייער אינפעסטעד, יעצט זעהט זיך אויס אז ס'איז אריבער געגאנגען אויף וויט, יעדער איינער רייכערט דא וויט, מ'דארף זייער אבאכט געבן אויף דעם, יעצט אז דו שיקסט דא דיין זון, וויפיל ער וועט לערנען איז שוין נישט אינטערסאנט, טאמער הייבט ער אן צו רייכערן וויט, ער טשילט אן וויט און נאכדעם גייט עס ווייטער, האסטו גארנישט אויפגעטון, האסט אים דערהארגעט, האלט דאס קינד אין זאל ער נישט לערנען נישט גמרא, נישט חומש, נישט רשי, מאכטס פאבריקן פאר קינדער. ס'איז דא פאבריקן פאר טויבע מענטשן, ס'איז דא פאר אנדערע מיני הענדיקעפס. ער איז א הענדיקעפ, ער קען נישט לערנען, ער וויל נישט, ס'איז נישט קיין חילוק פארוואס, אבער ער איז הענדיקעפ. מ'דארף פאר זיי מאכן און זיי האלטן אונטער די מאמע'ס פארטוך. דו לאזט אים ארויס, ביסטו פיניש. און דאס איז מיר מורא'דיג וויכטיג געווען אז איך בין דא געקומען. ווייל אסאך מענטשן הערן מיך אויס און זיי גלייבן אז איך זאג איז אמת און זיי פאלגן. וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, האלט אים אינדערהיים, מאך אים אנגענעם, נישט האלט אים דארטן ווי מען זאגט ווי א טעראריסט, מאך אים אנגענעם, באט ליסן, שיק נישט אויף ארץ ישראל. און איך וויל נאך א וויכטיגע זאך זאגן פאר יעדן, אז דא, איך בין געווען אין זייער אסאך ישיבות, יעדער איינער האט. די היי סקול דיפלאמא פראגרעם, GED, כ'מיין ס'איז שוין אבאוט טיים מען זאל עס אנהייבן אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אין אלע ישיבות. ס'וועט נאר ברענגען נחת נישט דאס פארקערטע. לאמיר זיך אומקוקן וויפיל צעליגע טויזענטער קינדער זענען דראפ אוטס. יעצט פארוואס אין היי סקול און אין די גוישע סקולס נישטא אזויפיל דראפ אוטס? איך האב ענק שוין לאנג געזאגט. עטס ווייסט ווער ס'זאל זיין דער בעסטער מגיד שיעור אין א ישיבה? א גרויסער עם הארץ. יעדער איינער וויל ווייזן ווי גוט ער קען, וואס פאר א גוטער מגיד שיעור ער איז, און לייגט אריין חידושים אזוי ווי עס דארף צו זיין, און דאס איז גוט פאר די אפער טרי פראצענט בויס, די רעסט האבן פלאנק, און דאס איז ענקער פראבלעם, כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, די מגידי שיעורים דארפן זיין עמך מענטשן, א בחור פון די ישיבה זאל ווערן א מגיד שיעור, דער וואס ס'קען מער פון אלע.

יעצט ס'איז דא בחורים וואס האבן שוואכערערע קעפ, האבן נישט די גאונישע קעפ, אבער זענען געווען זייער גוטע מורה הוראות און זיי האבן גוט געקענט אפלערנען שולחן ערוך און געקענט הלכה, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, ווייסט וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן, א איד, עניוועי. אין די סקולס מאכט מען אויכעט מען אזא פיקטשערעט אזא בוק מען זאל פארשטיין, פינף מאל פינף, מען לייגט פינף און נאכאמאל פינף, אין די גמרא איז דאס נישט דא אזוי ווייט, ס'איז דא אויף קליינע מסכתות, ס'איז דא אפאר משניות'לעך מען דארף אנהייבן ווי מען זאגט צו ארבעטן מיט די קינדער עקארדינג טו דעיר מיינד, יעצט אז דו שיקסט אוועק א קינד, יו פינישד. זאלסט פארשטיין נאך א זאך, א קינד אז ער איז נישט מצליח ווערט ער געבלעימט פון די עלטערן, אין די זעלבע צייט איז בלעימען די קינדער די עלטערן אויכעט. נישט נאר אז די עלטערן בלעימען די קינדער, נאר די קינדער בלעימען די עלטערן, וועגן דיר האב איך נישט מצליח געווען, וועגן דיר אהער, וועגן דיר אהין. סאו עט די ענד אוו די דעי אז די שיקסט עס אוועק אויט אוו סייט, און נאכדעם די קומסט דא און די זעסט סאיז נישט די בחור וואס די האסט געשיקט, און סאיז זיכער נישט וואס די האסט געוואלט סזאל פון אים ווערן, זאגט ער דיר הער אויס טאטע, האסט דאך מיך אוועק געשיקט, האסט דאך נישט געוואלט האבן די צרה לעבן דיר, סאו יעצט בין איך נישט לעבן דיר, און ממילא האסטו פארלוירן דעם קאנטראל. האב אויך געוואלט זאגן א וויכטיגע נקודה. אמאל פלעגט זיין דא יום טוב שני של גליות מנין איז געווען פופציג זעכציג זיבעציג מענטשן, היינט איז קוים געווען א קליינער עולם ממש מתי מספר, פרעג איך דא איינער פון די עסקנים וואס איז דא געשען מיטן עולם זאגט ער די ווייסט נישט, די בחורים זענען צולאזט און זיי האלטן נישט קיין יום טוב שני. אין חבד האלט מען נישט אזוי ווייל עפעס איז דא מיטן תניא עפעס אזא, אזוי איז משמע, און מען נוצט דעם היתר און ממש מען פירט אפ די גאנצע יוגענט, סאו טאמער שיקסטו דיין זון האסטו נאך א פראבלעם אויכעט, ער קען נאך אהיים קומען אז ער האלט נישט יום טוב שני, נאר ער וועט אין אמעריקע אויך נישט האלטן ווייל ער האט דאך אין ארץ ישראל אויך נישט געהאלטן. ס'איז מורא'דיג ווען מ'שיקט אוועק א קינד און מ'זעהט נישט וואס טוט זיך איז ממש אנבעליוועבל ווען ער איז אינדערהיים אפילו דו זעהסט נישט אבער ס'איז דא אנדערע וואס זיי זעהען. די גמרא זאגט אז א בלינדער מאכט יא א ברכה יוצר המאורות, פארוואס? ווייל אן אנדערע קען אים זעהן אז ער קערט זיך איבער, צו ער גייט נישט גוט, קען ער אים ארויסהעלפן, סא סמוז נישט זיין אז דו אליינס זאלסט זעהן, אנדערע זעהן, דא איז ממש א הפקר וועלט די גאנצע זאך, און בחורים זענען דאך בחורים, און זיי נוצן אויס די אפערטונעטי, שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געהאט די זכי' האב איך געווען ברוך השם הושענא רבה אין מירון ס'איז געווען אזא מין התרוממות הנפש הושענא רבה ביי רבי שמעון, wow! עניוועי, כ'האב געטראכט דארט צו בלייבן אויף שמיני עצרת און שמחת תורה אויכעט ווייל דער עולם האט גע'טענה'ט אז ס'קומט זייער א קליינער עולם אויף שמיני עצרת און שמחת תורה, און ס'איז אלעס איין טאג wow. פארשטייסט זיך אליינס, א בעלזער חסיד העט נישט פארן צו זיין רבי'ן ט'מען דאך אים ארויסווארפן, און א וויזשניצער חסיד העט נישט פארן צו זיין רבי'ן ט'מען אויך אים פון דארט ארויסווארפן. למעשה האב איך געהערט עפעס א וויזשניצער אינגערמאן איז אראפגעפאלן פון א פארענטשע, חמורים האט אים אראפגעשטופט, כ'האב ענק שוין געזאגט, האמיר געהאט דא אין וויליאמסבורג אויך אמאל אין וויזשניץ, געקומען א חזיר האט זיך ארויפגעשטעלט אין די פארענטשע האט אנגעהויבן צו טאטשן בחורים, און ר' שיע לייזער לאקס און נאך איינער איז. איז געוואויר געווארן, מען האט אים געהייסן ער זאל אראפגיין ער האט נישט געוואלט, האט מען אים אראפגעשלעפט און יעדער איז אוועקגעגאנגען מען האט אים געלאזט דארט, קען זיין דא איז אויך אזוי געווען, עס איז היינט זייער דעינדזשערעס צו טאטשן א קינד און א בחור אפילו, די געים איז פאריבער. עניוועי איך בין געווען ביי ר' שמעון האב איך געטראכט א געדאנק, ס'א מחלוקת. דער תנא קמא מיט רבי שמעון, דאס איז אין מסכת סוכה דף ו עמוד ב'. יעצט וואס איז די מחלוקת וויפיל ווענט א סוכה דארף האבן? די חכמים האלטן אז ס'איז גענוג דריי ווענט, צוויי גאנצע און איינס איז גענוג א טפח, און רבי שמעון האלט אז ס'מוז זיין דריי גאנצע ווענט,

די גמרא ברענגט די זעלבע אויף ר' מאיר אויכעט ווייל מען האט נישט געקענט יורד זיין לסוף דעתו במילא האט מען נישט געקענט פסק'ענען אזוי ווי ער. ס'איז אויכעט דא מען זאגט ביי זמירות פון שבת כהלל וכשמאי ס'איז דא וואס זיי זאגן כהלל ולא כשמאי ס'איז דא וואס זאגן כהלל וכשמאי ווייל ווען ס'וועט קומען ווען משיח העט קומען העט אלעס זיין כולו דין און די הלכה העט בלייבן אזוי ווי שמאי און נישט אזוי ווי הלל על כל פנים ס'העט קומען א צייט ווען די הלכה העט בלייבן אזוי ווי ר' שמעון אזוי ברענגט דער ספר גנזי יוסף. יעצט אין ספר תפארת שלמה, אנפאנג פרשת שופטים, פונעם הייליגן רבי שלמה'לע פון ראדאמסק, און אויך אין ספר תורה והמצוות פונעם מלבי"ם, דאס איז אין פרשת חוקת קאפיטל י"ט, זענען זיי אלע מסביר אז דעם טעם פארוואס אונז פסק'עמען נישט אזוי ווי רבי שמעון, איז ווייל די חכמים האבן נישט געקענט יורד זיין לסוף דעתו, אבער לעתיד לבוא. וועלן די אלע תלמידי חכמים און די תנאים זיין אויף אזא גרויסע מדריגה אז זיי וועלן פארשטיין ר' שמעונ'ען, ממילא וועט מען פסק'ענען די הלכה אזוי ווי ער. יעצט, ר' שמעון האלט אז ס'מוז זיין דריי ווענט. די גמרא ברענגט אז עולם הזה לאכסדרה הוא דומה, די וועלט איז גלייך צו אן אכסדרה, ורוח צפונית איז אינה סובבת, רוח צפונית דאס נעמט נישט ארום די וועלט. כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט. דער פרקי דרבי אליעזר ברענגט אז דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט די רוח צפונית אן א זייט, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער זאגט אזוי, די אפיקורסים וואס זיי זאגן זיי קענען אלע אויכעט באשאפן א וועלט, זאגט דער אייבערשטער ווייסטו וואס באשאף נישט די וועלט, איך האב נאר געלאזט איין רוח צפונית, טריי יענץ צו פערטיגן, העסטו יענץ פערטיגן העסטו זען צו דו קענסט באשאפן א וועלט צו נישט, יעצט קומט אויס אז די רוח צפונית, דאס איז פשט אז ס'איז פול מיט מינות כפירות ס'איז געמאכט ווייל. די אפיקורסים זאגן אז זיי קענען אויך באשאפן די וועלט, און דאס געהער פאר די כוחות הטומאה, און וועגן דעם שטייט אין ירמי' קאפיטל א' פסוק י ד, מצפון תפתח הרעה, אויף פון דארטן רוקט זיך פאראויס, פון דארט הייבט זיך אן אלעס שלעכטס. יעצט קומט אויס זאגט ר' שמעון אז די סוכה זאל זיין דוגמת ווי די בריאת העולם, ס'דארף נאר האבן דריי ווענט, די פערדע וואנט פעלט נישט אויס.

היינט, דארף עס נאר האבן דריי ווענט, ווייל די פערדע וואנט דארט איז נאך געמישט אסאך כוחות הטומאה. יעצט מ'קען זאגן נאך א זאך, יעצט זענען מיר ארויס דערווייל פון דריי גלות'ן, פון גלות בבל, פון מדי און פון יוון, און מ'האפט אז דער אייבערשטער וועט אונז העלפן אז מ'וועט ארויסגיין פונעם פערדן גלות וואס דאס איז גלות אדום, ממילא ביז יעצט האט מען נאר געהאט דריי ווענט, קעגן די דריי גלות'ן, ווייל אין פערדן גלות זעמער נאך.

ווען ס'וועט שוין זיין די אמת'ע גאולה, דעמאלטס וועט שוין זיין פיר גאנצע ווענט, ווייל דעמאלטס וועט שוין נישט האבן קיין שליטה די סטרא אחרא גארנישט. דאס האב איך געקלערט אזוי הושענא רבה, זייענדיג ביים הייליגן רבי שמעון, און איך זאג דעם אמת פארן עולם, איך האב יעדן איינעם אינזין געהאט, איך קען נישט יעדן אינזין האבן, אבער איך האב אינזין געהאט אלע מענטשן, ואת כל הנלווים אלי, אלע מענטשן וואס זיי ווילן אפהיטן זייערע קינדער זאלן געהאלפן ווערן אז זאלן זיי קענען ממש אפהיטן אזוי ווי עס דארף צו זיין. שוין, איך זאל דערציילן פונקטליך וויאזוי ס'איז פארגעגאנגען הושענות אין מירון? איך זאג ענק דעם אמת, ס'איז געווען משהו משהו, סאמטינג ספעשל. מ'איז אויפגעען דארט א גאנצע נאכט, מ'האט געזאגט קודם כל משנה תורה, מ'האט געליינט צו די פלעצער ווי מ'זאגט איך זאג, און נאכדעם האט מען געזאגט תהילים, ס'איז נאך געווען מוצאי שבת סעודת דוד המלך, און נאכדעם האט מען געזאגט הושענות. איך זאג ענק, ס'איז געווען ממש אזא הייליג פלאץ, אזא מין התרוממות הנפש, מ'קען עס נישט פשוט אראפלייגן, ס'איז נישט צום גלייבן. ס'איז אזוי ווי איינער זאל זאגן איך וויל עסן דינסטאג און פילן א טעם אין שבת'דיגע פיש, איטס נאט גאנא העפן. ר' שמעון איז ר' שמעון און מירון איז מירון, און ס'איז געווען א נחת. יעצט מען האט מיך געבעטן איך זאל בלייבן דארטן אויף שמיני עצרת און שמחת תורה האב איך זיי מסביר געווען אזוי, קודם האב איך נישט דא קיין יום טוב שני מנין, און צווייטנס מען האט מיך געסטראשעט אמאל צוויי בעלזער אינגעלייט אז זיי גייען מיך איבערפארן, איינער האט געזאגט פארן אנדערן דא האסטו דעם ראזענבערג און וועגן כבוד בית בעלז מעג מען אים איבערפארן, זאגט מיר יענער דו פארשטייסט נישט, שמחת תורה איז דא קיינער נישט דא, ווייל דער בעלזער וואס האט דיך געוואלט איבערפארן פאר כבוד בית בעלז טאמער ער איז נישט אין בעלז פארט מען אים איבער, און דאס זעלבע איז מיט די אלע גרויסע רעבעס, דו דארפסט נישט קיין מורא האבן, קום אהער. כ'האב אים אבער געזאגט ניין, איך בין שוין מסודר, כ'וועל מיך יוצא זיין אזוי. כ'בין דא געווען הושענא רבה ביינאכט און בייטאג, און כ'וועל יוצא זיין אזוי. ברוך השם כ'האב הנאה. יעצט פרעגט מיך איינער, ער קאלט מיך אפ, ער זאגט מיר ער האט זיך אונטערגענומען גוטע זאכן אויף צום קומענדיגן יאר, ער האלט אז כ'בין גערעכט, די יארן פארן, כ'דארף זיך עפעס אונטערנעמען. פרעגט ער מיך, ר' נחום, וואס האסטו דיך אונטערגענומען? זאג איך, איך וועל דיר זאגן דעם אמת. ווילסט וויסן וואס כ'האב מיך אונטערגענומען? די מלחמה פון די פעדאפיילס איז דאך מער ווייניגער אויף די רייט טרעק, ס'ריקווייערט שוין נישט טווענטי פאר סעווען. און איך בין דא ארום געגאנגען באקוקן מקווה'ס, איך וועל נאך דא בלייבן מסתם א וואך צוויי נאך יום טוב, און כ'זאג יעדן איינעם וואס מ'דארף אלץ פאררעכטן, און געלט איז דא א מורא'דיגע פראבלעם, קודם משרד הדתות געבט שוין נישט וויפיל זיי האבן געגעבן, נאכדעם די מקווה'ס וואס זיי נעמען געלט פון משרד הדתות מוזן אריינלאזן רעפארם פרויען, זיי מוזן אריינלאזן פרויען זיך צו טובל'ען. און אן עומדת על גביו, ס'דא דא גענוג און גענוג נאך פראבלעמען. און נאכדעם איז דא דער אייזן ברזל האט אריינגעפיקט אין א מקווה, ווייסט וויפיל פרויען זענען טרעמעטייזד און ווילן בכלל נישט מער הערן פון א מקווה. דער שייגעץ באיאנער רבי האט געזאגט פאר מיינס א חבר, דער וואס ס'פירט עס, האט אים געזאגט. אפשר קען מען משתיק זיין דעם ענין? זאגט ער, וועלכן ענין? אז פרויען ווילן נישט גיין אין מקווה? יעצט בין איך געוואויר געווארן אז אין טבריה האט געוואוינט א משפחה ברזל מיט אסאך יארן צוריק, ער איז געווען פון די חשוב'סטע באיאנער חסידים, און דער יונגערמאן האט באקומען א דירה אין בני ברק, אזא וואוילער בחור איז ער געווען, און ער האט נישט פארשטאנען אז וואס ער קען זען אין די מקווה קען ער דאך זען ביי זיך אין בעדרום, אויב ער איז אזוי משוגע אז ער מוז זען א פרוי נאקעט, האט ער געדארפט זאגן זיין פרוי ליסן דער איסור איז נאר בעיסיקלי צו זעהן דעם אותו מקום, האט ער איר געדארפט זאגן טו דיר אן א ביקיני, א דינעם אונטערהויז, און לאז מיך דיך זעהן. ס'איז אנבעליוועבל, צענליגע פרויען ווילן מער נישט וויסן פון קיין מקווה, און דער באיאנער שייגעץ האט אים געמאכט יעצט א גרויסע אויפנאם, אן ארון קודש פון גאלד, מ'האט געשריבן א ספר תורה לעילי נשמתו, ער וויל מ'זאל עס משתיק זיין, ער איז בכלל א רשע מרושע. האט אסאך זאכן משתיק געווען אין באיאן געווען אזא חזיר'ייקע ביז איך בין נישט ארויסגעקומען מיט די פרשה פון צענווירט האט קיינער אפילו נישט געגלייבט יעצט ווייסט מען מען האט געזאגט צענווירט אז א בחור גייט אריין מיט א צווייטן אין בית כסא איז עס נישט דיינע ביזנעס דו ביזט משגיח אין שול און בית מדרש אז אזוי זעהט אויס א מאדערן ארטאדאקס ראביי קומט פון מאדערן ארטאדאקס פערענטס ער האט אראפגעוואקט די כיפה אינדערלעבן מיט זיין כלה מיט די הענט אויפן תחת. כ'האב געזען ביי די וואסנערס פיקטשערס פון דעם. ער האט געהאט אן עלטערן ברודער וואס מ'האט אים געוואלט נעמען רבי, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן וויאזוי מ'דארף אייננעמען ציוניסטישע מעשה'ס, האבן זיי גראד געזען דאס איז נישט פאר אונז, מ'האט אים ווייטער געשיקט. מ'האט אים אויסגעטרייט א וואך צוויי. ער איז גענוג קלוג, ער באהאלט זיין שייגעצשטיק. אבער ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז, הי דאזענט קעיר. יעדער רבי מיינט אז טאמער מ'כאפט זיין קהילה מיט סעקשועל אביוז פראבלעמס, איז עס א פראבלעם אין אים? ניין, ס'איז נישט א פראבלעם אין אים, ס'איז נארמאלערווייז, ס'געשעהט איבעראל, מ'דארף עס נאר טרייען אפצושטעלן, דעטס אלל איט איז. דער רבי איז א גרעדזשעוועט פון חתם סופר, חתם סופר איז געווען פול אוו די זעלבע זאך, און ווער ווייסט ווער ס'האט אים מאלעסטעט און וועם ער האט מאלעסטעט אז ער האט אזא מורא פאר דעם סאבדזשעקט. כבוד געבט מען אים גענוג, די שאלה איז נאר צו ער טוט נישט נעגלעקטן די עניני צניעות פון זיין קהילה. יעצט ס'איז דא איינער וואס ער וואוינט אין בארא פארק און ער איז אזוי. ער אליינס איז א פעדעפייל, און זיינע עלטערן זענען אויך געווען פעדעפיילס, זיינע קינדער זענען אויך פעדעפיילס, מען האט זיך שוין אסאך פון זיי געכאפט, ער האט אויך ברידערס פעדעפיילס, ס'ראנס אין די פעמילי. מען דארף פארשטיין, ס'איז דא צוויי מיני דזשינס, ס'איז דא דזשינס, דזשי-אי-ען-אי-עס, G-E-N-E-S, דאס לויפט אין די באדי פונעם מענטש, יעדער האט דזשינס, און דאס האט יעדער. ס'דא נאך א דזשינס וואס דאס הייסט אזוי ווי טייט דזשינס, טייט פענטס, דאס איז J-E-A-N-S, סאו די חזירים זענען ביזי מיט די דזשינס מיט די טייט דזשינס. איידעם ער האט א פאר גאנץ לייטישע איידעם ער הייסט מענדל גרשון בן מנשה חיים גרינוואלד א באקאנטער חזיר ער האט זיך אריין געזעצט אין אין ראחמיסטריווקא האט ער זיך אריין געזעצט און מען זאגט אז ער האט ביים רבי'ן שטוב אויך מאלעסטעד און די רבי וויל אים נישט ארויס ווארפען און פארקערט ער זאגט ער זאל קומען תשובה טון און קומען אין בית מדרש יעדע נאכט ער זאל קענען כאפן נאך פלייש ער וועט עניוועי קומען רבי ער וועט נאר נישט לערנען עניוועי איז דער חזיר דערציילט אז ער האט געלערנט אין חתן סופר אין בארא פארק און דער באיאנער רבי האט זיך גענויטיגט זעהט אויס מיט געלט און ער פלעגט זיין א פיקפאקעטער ער פלעגט ארויסנעמען געלט פון די קינדערס טאש ער פלעגט זיין א עמטליכער גנב אזוי פארציילט ער כ'נעם נישט קיין אחריות, כ'נעם זיבן מיליאן צוויי הונדערט און ביליאן דיסקלעימערס, אבער איין זאך וויל איך ענק זאגן, היינט וואס אונז האמיר דעם פיקטשער קלאר, ווייסט מען אז מ'לייגט נישט אריין די הענט ארויסצונעמען נאר געלט, מ'לייגט אריין די הענט אין יענעמ'ס טאש ארויסצונעמען די ערוה אויך, אבער דאס איז אלץ נאר מיט דיסקלעימערס. איז יענער האט פארציילט אז ס'געווען פון די געפארקטע מלבושים, דאס הייסט דאס וואס מ'לייגט אראפ, איר ווייסט וואס כ'מיין. ווען מען קומט אריין אין חדר מען טוט אויס די קאוט, אבער היינט ווייס איך שוין גארנישט, איך זאג אייך דעם אמת היינט בין איך שוין אזוי קאנפיוזד, איך ווייס שוין היינט גארנישט, כ'האב שוין צופיל געהערט אין מיין לעבן, יעצט פרעגן זיי וואס איך גיי טון, וואס איך האב מיך מקבל געווען, איך האב מקבל געווען אז איך גיי אנהייבן צו גיין נאך געלט פאר די מקווה'ס דא, איך פלעג אמאל גיין. כ'פלעג מאכן גרויס געלט. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די שווערע צייטן מיט מיין פאליטיק, האט דער עולם נישט געוואוסט צו איך בין טאקע אזא מנוול ווי סאטמאר זאגט צו נישט. היינט ווערן זיי געוואויר אז סאטמאר זענען די מנוולים. עד כדי כך, כ'האב געטראפן דא יעצט א איד, און ער זאגט מיר ער געט גרויס געלט פאר סאטמאר, ער געט פאר אלע ישיבות. נאר ער הערט מיך אז די אלע חברה ווארפן ארויס קינדער, האט ער עס אויפגעהערט צו געבן. זאג איך, גוט האסטו געטון. נאר ס'איז דא א ישיבה אין מאנסי א תלמוד תורה וואס זיי האבן געעפנט יעצט, זיי נעמען יעדן אריין, און מען דארף מאכן נאך אזאלכע תלמוד תורה'ס איבעראל, געב נישט קיין געלט פאר יחידים, ס'גייט אריין פאר אהרן און זלמן לייב אין טאש אריין, דעטס אלל איט איז, זאגט ער, ער ווייסט, ער האט זיך שוין גוט נאכגעפרעגט, קודם האט ער געהאלטן אז איך בין סתם א מויל מאכער, אבער אנפארטשענעטלי זאגט ער, ביסטו זייער גערעכט, יא, זיי האבן געמיינט זיי קענען נאר יענעם שאדן, איך שאד זיי פונקט אזוי צוריק. כ'מאך זיי די זעלבע דעמעדזש. און דאס האבן זיי נישט געגלייבט, זיי האבן אלץ געמיינט, זיי האבן אלץ געזאגט, זיי האבן נישט קיין מורא פאר נחום ראזענבערג, ווייל נאר משה דוד נידערמאן קען רעדן מיטן צייטונג, משה דוד נידערמאן קען רעדן, נחום ראזענבערג קען אויך רעדן, און יעדער וואס איז געווארן געטאטשט קען היינט רעדן. יעצט איך נעם זיך צוריק צאם די כוחות, ווייל איך זע ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. כ'האב געטראפן דא א מקווה וואס כ'האב גראד געפרעגט וויפיל קינדער האבן פרויען מפיל געווען פון די מקווה, זאגט מיר דער רב אני לא יודע להגיד לך אבער הרבה בין געגאנגען, כ'האב געעפנט דעם בור און דארטן כאפן זיך אריין משך'ן זומער די אלע קריכערס ווייל זיי האבן וואס צו טרינקען דארט, ס'איז געווען אזא חזיריי, ווען איך בין א פרוי ווייס איך נישט איך וואלט געגאנגען אין די מקווה, כ'האף אז די פרויען האבן נישט געזען דעם דעקל. ס'איז ממש א גרויל וואס דא איז געווען. און כ'האב געזאגט דעם רב, דו ביסט צודרייט? זאגט ער, יא, די תקציבים, ס'איז נישט דא, און אין די קלענערע שטעטעלעך געט מען נישט אזוי. דאס וואס איר זאגט אז זייער מקווה'ס זענען זויבער, זיי געווינען א נאבעל פרייז יעדעס יאר אז זייער וואסער איז שענער ווי די דאן האטעל, דאס איז נאר אין די גרויסע שטעט, דאס איז נישט דא אין די קלענערע שטעט. קיצור, איך האב זיך אונטערגענומען עטליכע מקווה'ס וואס איך האלט יעצט ביים פאררעכטן, איך האלט ביי איבערמאכן די וואסער און איך וויל דא זיין. כ'האב זיי געזאגט איך וויל קומען. איינס איז געווען דער אוצר, אזא מין געוואלטיגע באצילן, אז כ'האב אים געוויזן ס'שווימט די באצילן פון אויבן מ'האט ארויסגענומען א גלעזל דערפון, מ'האט עס געטראגן אין א לעברעטארי דא, אין יעדע שפיטאל איז דא א לעברעטארי, זענען צוריק געקומען זה זיהום מלא, ס'איז פיל מיט באצילן. און מ'דארף אנהייבן צו לערנען דעם עולם אז מ'קען נישט לאזן א מקווה שטיין. עטס האטס אמאל געליינט ס'איז געווען אזא זאך וואס דאס הייסט לידזשענערס דיזיס, דאס מיינט אזוי, ס'איז דא אין אלע גרויסע שטעט און אין די קליינע איז דא ווער ס'האט אלץ צוגעהאלפן איינצונעמען די שטאט, ס'הייסט לידזשען נאמבער וואן, לידזשען נאמבער טען. דאס הייסט די טייטש פון ויבלעוה ליגיונות, לידזשענערס. די גמרא זאגט אויכעט אז ס'קומט אריין די ליגיון העובר ממקום למקום וועגן שבת, מ'מעג זיי געבן צו עסן. זיי האבן אויכעט א סווימינג פול וואס איז אריינגעגראבן אין דער ערד אזוי ווי ביי אונז אין א מקווה, און ס'איז אויף א בעיסמענט. איז וויבאלד ס'איז נישט דא גענוג לופט זאמלט זיך דארט אן פיל מיט באצילן, און וואס איז געשען איז אז דער עירקאנדישאנער האט געארבעט און ס'האט צובלאזן די באצילן אינעם גאנצן צימער, און שטעל דיר פאר יעדער וואס איז געווען אינעם צימער אפשר הונדערט מענטשן יעדער געהארגעט געווארן, ס'האט נישט געדויערט מינוטן יעדער געהארגעט געווארן. האבן זיי א נאמען געגעבן דעם דיזיס לידזשענערס דיזיס. און אונז דארף מען זייער אבאכט געבן אויף די אלע זאכן, ווייל א מקווה איז אויך אונטער דר'ערד, דער רב ווייסט אין זיין לעבן צו זאגן, אין א מקווה אונטער דר'ערד דארף מען כאטש יעדע שעה טוישן צוועלף מאל די לופט, אזא גרויסע פען דארף זיין, א פען, א עירקאנדישאנער, וואטעווער איט איז, נאר דער רב וועט עס נישט קויפן ווייל ס'איז דאך אים א שאד די געלט, די גאנצע הכנסה וואס ער האט איז פון אפאר פסל'ע גיטין וואס ער שלאגט מענטשן, און פון נאך אפאר שטותים, איז במילא איז דאס אן ערנסטער פראבלעם. און מען גייט אין א מקווה, דו קענסט געהארגעט ווערן אויך. יעצט דא אין ארץ ישראל איז נײַנציק פראצענט פון אלע פרויען מקווה'ס האבן דעם פילטער וואס דאס איז אין דעם וואסער. יעצט איך האב זיי געזאגט איך בין נישט צופרידן דערפון אבער כ'וועל ענק שיקן דאס געלט עניוועי ווייל זיי טענה'ן דא איז דא פול מיט זוהמא זיהום, ס'קומען דא ספרדישע ס'קומען דא חזירים ס'איז פול מיט זיהום. און למעשה איך בין געגאנגען דא אין עטליכע פרויען מקווה'ס ווייל איך מוז אריין גיין קוקן וואס אויב די נקב השקה צו ער גראד צו נישט, ווען איך בין ארויס געקומען בין איך געווען פארברענט, פרעג איך יענעם וואס האסטו דא אריין געלייגט, זאגט ער אונז מוז מען אריין לייגן אסאך כלאר ווייל די מאשין קלינט נאר ווען ס'ארבעט, די מינוט ס'שטעלט זיך אפ קלינט עס נישט, זאגט ער הגם אונז לאמיר עס ארבעטן בשעת טבילה אויכעט. יעצט האמיר נישט קיין ברירה, יעצט קען מען נישט נעמען קיין טשענס מיט זיהום, ס'וועט זיין זיהום וועט מען צושפארן אלע מקוואות. סאו ס'איז דא א איד אין פלעטבוש, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, קען זיין ס'איז אים נישט איינגענעם צו זיין אויף מיין האטליין, וואס ער ארבעט ארום אז מ'זאל נישט לאזן קיין פילטערס אין פרויען מקוואות, צו די כשר'ע פילטערס אזוי גערופענע, אבער איך קען אים נישט זאגן אז איך גיי נישט העלפן קיין מקווה ווייל ס'האט דעם פילטער, ווייל אויף דעם פילטער איז דא רבנים וואס זאגן ס'איז גוט, ס'איז דא וואס זאגן ס'איז נישט גוט, למעשה. איך בין געווען אמאל אין די פאבריק מיט הרב ר' מאיר פוזן און איך האב געוויזן ס'טויג נישט, האט ער געזאגט ביסט גערעכט, יעדער פילטער דארף טאקע האבן א השגחה, אבער על כל פנים יהיה איך שיהיה, מען שטעלט עס נישט אפ, ווייל איך האב ענק שוין לאנג מסביר געווען פארוואס מען קען עס נישט אפשטעלן, ווייל דאס ארבעט, ס'קלינט נאר די וואסער בשעת ס'ארבעט, טאמער שטעלט זיך עס אפ, איז למשל א פרוי גייט אריין. פרוי נאמבער עי, און זי לייגט אריין קרעץ אין די מקווה, איז פרוי נאמבער בי וועט עס כאפן גראד, ס'איז אן ערנסטער פראבלעם, אבער למעשה האט זיך אונטערגענומען עטליכע מקוואות וואס איך גיי העלפן, איך האב שוין געגעבן איבעראל א דעפאזיט, איך האף צוריק צו קומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף ווען ס'הייבט זיך אן די עונת הגשמים, דערווייל האב איך געגעבן אינסטראקשענס אז מ'זאל אויסקלינען די מקווה, למעשה איז געווען איין מקווה וואס כ'האב עס נישט געקענט איבערלאזן ווייל ס'וואלט געווען ממש ברי היזקא, איז דער רב האט געוואלט פארשטאפן דעם בור פון מי גשמים ס'זאל נישט אריינקומען ווייל ער האט דאך א זריעה, האב איך געזאגט ניין מ'דארף דאס אויסטרוקענען ס'איז אן אלטע מקווה ס'וועט קיינמאל נישט זיין טרוקן, איך טראסט נישט די גאנצע בור זריעה איז נאר ווי מ'זאגט אז ס'זאל נישט אריינקומען ממש שאובין וואסער, אבער איי דאונט טראסט איט, פרעגט דער רב און וואס ווילסטו טון, זאג איך קודם כל גיי איך ארויספאמפן דעם גאנצן בור, השקה, כ'האב אריינגעלייגט זעקס גאלן בליטש, גוט אויסגעוואשן, נישט איך, כ'האב גענומען א רב ער זאל עס טון, און מ'האט עס אויסגעוואשן, און כ'האב אנגעפילט דורכ'ן בור זריעה, האב איך אנגעפילט דעם בור השקה, כ'האב זיי צאמגעקושט, און שוין, און ס'איז גוט, איז טייטש אזוי, ס'דא א פראבלעם מיט'ן ראב"ד, איך ווייס דעם פראבלעם, בין וועל אוועיר אוו איט, נאר דער ראב"ד אויף יענע וועלט, ער'ט שוין מיט מיר האבן אן אלטן, א לאנגן חשבון וועט ער האבן מיט מיר, ווייל איך פלעג אלץ זאגן, ווען כ'האב געענדיגט א מקווה וואס מ'האט מיך גערופן. פינף יאר ארום. רבי חזקל רוט האט געהאלטן אז דאס איז אן עוולה איך זאל זאגן צוויי יאר ארום. האב איך אנגעהויבן צו זאגן צוויי יאר ארום. עה, פארוואס נישט? בקיצור פרעג איך דעם רב, וויפיל פרויען האסטו דארטן יעדע נאכט? זאגט ער, איך ווייס, פופצן, איינער זאגט צוואנציג, יעדער האט אן אנדערע נומבער. פרעג איך, ווי איז די נענטסטע מקווה צו דיין מקווה? זאגט איינער צען מייל, איינער צוואנציג, איינער דרייסיג, יעדער האט דאך ווי ס'איז. פרעג איך נאכדעם דעם רב, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, אויב איך זאל צושפארן די מקווה און ס'זאל נישט זיין א מקווה א חודש, ביז כ'וועל אנפילן די וואסער מיט אלעם, וויפיל פרויען קלערסטו נישט נוצן א מקווה? זאגט ער אזוי, מיסיס סאו ענד סאו האט זיכער נישט פאר, שיס נאט גאנע גאו וואן אינטש מאר, די אנדערע אויך נישט, די אויך נישט. קיצור, ווען ער ענדיגט מיט מיר, איז ווייזט זיך אויס אז ס'איז דא א קיימא לן פון צען פרויען וואס זאלן זיכער נישט גיין אין אן אנדערע מקווה ערגעץ אוועק, בערך. נו פרעג איך אים, און ווער געט א הכשר אויף יענע מקווה? און דאס אז דארט איז דא עפעס א רב, א מגולח, א רעפארם האט געברענגט איינעם א מעשה אויף בוידעם, זאג איך דעם איד, קאל מיך אין נאך פינף יאר ארום, יעצט זאג איך שוין נישט צוויי יאר ארום, ווייל אז איך וועל אים יעדעס מאל זאגן צוויי יאר וועט ער מיינען איך מאך א דזשאוק, אזוי איך ווייס דאס יעצט קאל מיך שוין פינף יאר ארום, און למעשה האב איך שוין געטוישט בכלל, איך זאג שוין יעדן קאל מיך צען יאר ארום, אבער רב חזקאל זאגט אז דו קאלסט פינף יאר, אז מען רופט דיך פינף יאר ארום, קענסטו זען וואס דארט טוט זיך, זאג איך אים איר זענט אויך גערעכט. שוין, בקיצור, מיט דעם הייליגן ראב"ד פון נתן סאה ונטל סאה, ווער ס'טוט אין מקוואות ווייסט אז מ'קען דאס נישט נאכקומען, ווייל צו טוישן א מקווה דויערט אויכעט שווערע וואכן, און פרויען ווערן נכשל. ס'איז דא א חזון איש אז מ'זעהט אז ס'איז דא מכשולות זאל דער רב אריינלאזן שאובין בהמשכה, א פסול מדרבנן, און ער זאל נישט מכשיל זיין פרויען. זאגט אבער דער מורה הוראה זאל זייער אבאכט געבן אז נישט ער זאל עס טוהן מחמת פוילקייט, יעצט אזא פרעקטיס האב איך נאך קיינמאל נישט געמאכט ברוך השם, אבער קונצטייס האב איך שוין יא געמאכט, ס'איז זייער שווער אז מ'פירט א מקווה און ס'איז דא אלע מיני פארשידענע פרויען און דו מוזט האבן די מקווה, איז מורא'דיג שווער. מ'זאל אבאכט געבן אויף יעדע שיטה, בפרט נאך שיטות וואס זענען נישט אנגענומען, דער ראב"ד איז נישט אנגענומען, דער ש"ך ברענגט אים יא צו, אבער דער חזון איש זאגט ער האט געהאט א מזל, מזל איז ל ע. ס'איז דא כמה הארבע הלכות אין חלב און אין נבילות און אין טריפות וואס איין ראשון איז מתיר און יעדער פארלאזט זיך דערויף, און דא ביי מקוואות די משנה איז עס מתיר. בעיסיקלי דא איז א פראבלעם מיט א משנה אויך, די משנה זאגט אז ס'איז געווען מ"ם סאה, נתן סאה ונטל סאה איז כשר. וואס דער ראב"ד טוט מיט די משנה איז אז יעצט ווילסטו הערן א שיעור אויף מקוואות איז נישט יעצט די צייט. יעצט למשל פאפא רב, סאטמאר רב, קלויזענבורגער רב האבן מורא'דיג מחמיר געווען אויפן ראב"ד. האב איך געפרעגט די אלע וואס זיי פירן די מקוואות, געפרעגט אמאל דעם ניימאן אין בארא פארק ס'פירט די קלויזענבורגער מקווה. דו דארפסט דאך יעדעס מאל עפענען דעם נקב פונעם דברי חיים. יעצט וויל איך דיך פרעגן, ווער זאגט דיר פונקטליך ווי הויעך די וואסער איז אין די מקווה אז דו זאלסט וויסן ווי הויעך די וואסער איז אין דעם דברי חיים'ס בור אז ווען דו עפענסט אויף אפילו נאר לרגע דארטן פיר פינעף מינוט אז ס'גייט נישט די עקסטשעינדזש אויף די וואסער גייט נישט בעק ענד פארט? אמת ס'גייט נישט אזויפיל ווי ווען א פרוי טובלט זיך און ס'הייבט זיך אויף די וואסער און ס'רינט אהין און צוריק, אבער ס'טוישט זיך עווענטשעלי עניוועי. סאו וויפיל יאר טוישט איר דעם בור? איז איינער האט מיר געזאגט פינף יאר, איינער האט מיר געזאגט פיר יאר, איינער זעקס יאר. פרעגטס אין סאטמאר ווען מ'טוישט, זיי זאגן דיך נישט דעם אמת עניוועי, ווייל זיי טוישן דאך יעדן טאג די מי גשמים. איז עט די ענד אוו די דעי איז למעשה ווער זאגט אז ביי פינף יאר איז יא דער ראב"ד נאך אין עפעקט און נאכדעם נישט? כ'מיין צו זאגן ווער זאגט דיר וויפיל ס'טוישט זיך אונז האמיר א פראבלעם? און זיי מיר מודה אונז האמיר א פראבלעם. איז יעצט האב איך געזאגט דעם רב זאלסט טוהן אזוי ווי איך זאג דיר במילא איז דא א השקה ווייל די פרוי ווייסט אז זי נעמט העכער נקב השקה ציהט ארויף די וואסער און דאס קיינעם נישט מכשיל זיין און דער רב האט מיר מוראדיג באדאנקט און ער האט געפאלגט יעצט למעשה דער לאך פון דעם נקב השקה וואס ס' קומט אריין די זריעה וואסער האט צוויי חסרונות איינס איז פון ס'גייט פון אויבן אראפ העכער די סטעפס מילא איז עס א שאלה פון קטפרס און די צווייטע פראבלעם איז אז ס'איז נישט גרויס קיין צוויי אינטשעס ס'טייטש אזוי ווען דו פילסט אן די מקווה איז למעשה האסטו נישט קיין געהעריגע השקה פונעם בור זריעה צו די מקווה אבער אויף וואס האב איך מיך סומך געווען? קודם כל איז דא דער ש"ך מיט אנדערע פוסקים אז מען דארף נאר האבן דעמאלטס כשפופרת הנוד ווען ס'איז צוויי מקווה'ס פסילות, ס'איז נישט קיין מקווה'ס פסילות, ס'איז אריינגעקומען דורך זריעה, דאך ס'איז אויך כשר. און נאכדעם, איך האלט מען ברויך בכלל נישט קיין השקה. לו יצוייר ווען איך זאל נישט ארויפשלעפן די וואסער ביז ארויף אויבן דעם לאך וואו ס'איז דא די השקה, איז אויך נישט געפערליך, ס'איז דאך געווען טרוקן די מקווה. איך האב עס אויסגעטרוקנט, איך האב עס שנעל אנגעפילט און פארטיג. דאס איז די מעשה מיט דעם מקווה. יעצט, צו פאררעכטן דעם מקווה מוז מען דא זיין, מען מוז יעצט אויסוואשן דעם בור, דעם אוצר. אוצר האט אין זיך צען שיעורי מקווה, און דא איז דא איין פראבלעם, וואס מ'האט שוין לאנג איינגעפירט, דער אוצר האט א שטאפער ס'זאל נאר קענען אריינקומען די וואסער צו די שינעס צו די תעלה ווי ס'גייט צו די בורות, אבער טאמער למשל איך וויל אויסטריקענען אן אוצר קען איך נישט, ווייל ווען איך עפן אויף דעם לאך ווי ס'גייט אריין צו די בורות, נו, וויאזוי רינט עס אריין צו די סוער? זיי האבן דאס נישט. האב איך זיי אויסגעלערנט זאלן מאכן אדער אינדרויסן איינס, א לאך אינדרויסן, אדער זאלן מאכן אינעווענדיג א לאך. יעצט דא האבן זיי נישט געמאכט, סאו דא טוט מען מאכן א לאך אינדרויסן. מיט אנדערע ווערטער, מען דרילן א לאך דורך די סעמענט וואס דאס איז בערך, איך ווייס, צוואַנציק פינף און צוואַנציק צענטימעטער, און טאמער מען דארף ארויסנעמען די וואסער, טוט מען עס ארויסגיסן אינדרויסן אויף די גאס. וואס דאס איז זייער פיין. נאכדעם דארף מען ברענגען א. פאמפ אויסליידיגן און עס גוט אויסוואשן מיט אסאך בליטש און מאכן א לאך, אריינלייגן אזא דינעם פלעסטיק און נעמען אזא שטאפער און עס צושטאפן פון אינדרויסן, און ממילא טאמער ס'וועט אריינרינען נאך אביסל וואסער ביז מ'וועט מגיע זיין מי גשמים וועט מען דאס ווי מ'זאגט קענען פונדרויסן ארויסנעמען, איך האב זיי אויך געזאגט זאלן מאכן א שטיקל באקסל מיט א שלאס כדי מ'זאל פונדרויסן נישט קענען אריינשטופן דעם. שטאפער, דער שטאפער וואס וועט זיין אינעווענדיג, און אפילו עס צו טראפן אביסל באדערט מיך אויך נישט, ווייל עס איז דאך בסך הכל אן אוצר, עס איז אלעס ריין מי גשמים. נאכדעם איז דא נאך עטליכע מקוואות וואס איך האב פארראכטן, נאכדעם איז דא וואס מען מוז איבערמאכן דעם מי גשמים, האב איך זיך אונטערגענומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף דאס יאר גיי איך שאפן דאס געלט פאר די מקוואות, און איך זאג אזוי ווי. דער מנחת אלעזר האט געזאגט, אנטון שמאטעס זאל בעלז רופן. יא, איך טו נישט אן קיין שמאטעס פאר די סאטמארע חיות. דער אייבערשטער האט מיר געגעבן סייעתא דשמיא, איך האב מצליח געווען די מלחמה פון די פעדאפיילס, ס'איז ווארלד ווייד דא אין ארץ ישראל ממש, כ'בין געגאנגען אויף מירון דאווענען, מענטשן קומען צו, געטס מיר א ברכה, זאג איך, דו ביסט דאך טועה, איך בין א פשוט'ער מענטש, זאגן זיי, ניין ניין ניין, דו ביסט גארנישט קיין פשוט'ער מענטש. דאס וואס די קינדער זענען סעיף היינט, דאס זענט איר. און אינאיינוועגס אז מ'עט בויען מקוואות עט זיין מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. אין טשיינע האבן זיי שוין מודיע געווען אז סגייט זיין א וועלט מלחמה, די דריטע וועלט מלחמה, און מ'האט שוין אויכעט מודיע געווען אין רוסלאנד, רוסלאנד זאגט עס שוין די גאנצע צייט, מ'רעדט שוין אפן פון שיסן נוקיולער ווארהעדס איינער אויפן צווייטן, ס'דא די רוסישע מיסלס SR טרי הונדרעט זעט אויס פונקט ווי א ספרדישע ספר תורה, די ספרדישע ספר תורות איז א מיסל. ווען מען האט עס ארויסגענומען האב איך געבעטן דעם אייבערשטן, מאך נישט נאך א חורבן אויף כלל ישראל, האסט שוין נישט מיט וועם, ס'איז שוין נישט דא קיין כלל ישראל אינגאנצן, יעצט אמאל האט מען געדארפט האבן דריי פיר יאר צו פארברענען אפאר מיליאן אידן, היינט איין אטאם באמבע ווישט אפ א גאנצע וועלט, איין היידראדזשין באמבע ברענגט אונטער אלע וואסערן פון די גאנצע וועלט, רבותי ס'האט צו טון מיט איין זאך, אויב די קינדער זאלן זיין סעיף. דעמאלטס וועמיר אונז אויך זיין סעיף, ווייל בעיסיקלי אונז זעמיר אויך קינדער, אונז זעמיר קינדער פונעם הייליגן באשעפער, סאו אויב אונז ווילמיר אז דער אייבישטער זאל אויף אונז קוקן און ער זאל אונז סעיפגארדן, דארף מען אונז סעיפגארדן די קינדער, און ס'גייט מידה כנגד מידה, אזוי פירט דער אייבישטער זיין וועלט. און ברוך השם ס'איז דא גרויסע אימפראוומענטס, און מען האפט אז וכל הרשעה כרגע תאבד וכל. אלע רשעים, די אלע משכב זכרים, די אלע זאלן אונטערגיין און ס'זאל נישט שאדן פאר קיין איד. איי וויאזוי איז עס מעגליך אז ס'פאלט אן אטאם באמבע ווערט דאך יעדער געהארגעט, אונז זעמער אבער קינדער פון אברהם יצחק יעקב, אונז זעמער מלומד בניסים, און ווען ס'איז געווען יציאת מצרים זענען געווען די אלע מכות, איז געווען פארן איד ליכטיג און פארן גוי איז געווען מכות. דער אייבישטער, היד השם תקצר, דער אייבישטער קען טוהן וויאזוי ער וויל, ברצותו מרחיב ברצותו מקצר, און מ'דארף זייער שטארק ארייננעמען דאס אין באטראכט, ווייל די וועלט הענגט אויף א האר, מ'האט שוין אזויפיל געשפיקט אינעם רבונו של עולם און אין די תורה, אז ס'איז שוין ממש א שרעק, ס'איז שוין נישט דא צופיל ווייטער צו גיין, ווען דער אייבישטער האט אומגעברענגט. די וועלט מיטן מבול, האט ער געזאגט א מבול של מים וועט ער נישט ברענגען אבער דער מהר"ל זאגט קלאר אז א מבול של אש עט זיין פאר משיח עט קומען און מען האט געבעטן דעם עולם נעמטס נישט קיין פראגרעמס פון די גוים האטס נישט קיין שייכות מיט דעם קומטס ארויס אז מען טאר נישט וואס האט עטס געטון? האטס ענק אויסגעלאכט. די גמרא ברענגט אין מסכת שבת אז דער אייבישטער גייט מאכן א תרים פאר יעדן צדיק און דאס וועט זיין זיין שמירה, די אלע וואס האבן געזינדיגט און געכאפט דעם דאלער און זיך באגראבן מיטן דאלער, זיי וועלן נישט געדענקען אפילו ווי זיי האבן געלייגט דעם דאלער, ס'וועט נישט זיין קיין וועלט חלילה, נאר די וואס האבן נישט מיטגעהאלטן. סאו רבותי, כ'האף אז יעדער האט גוט געדאווענט. כ'האב געהאלטן אין איין זאגן פארן ראש השנה יום כיפור און סוכות, די וועלט שטייט אויף א האר, מען רעדט אפן פון גאז קאמערן, אמעריקע האט אנגעגרייט מיליאנען, קברים האבן זיי אנגעגרייט, עטס ווייסטס נישט, איך ליין דאך די גאנצע צייט די אלע זאכן און איך זאג דאס פאר ענק, ס'נישט קיין סודות. מ'האט געמיינט אמעריקע וועט מאכן אן אויפשטאנד אין לאנד, די גרויסע חברה האבן שוין אפגעשמועסט, דער אמת איז אמעריקע האט שוין נאר איין ברירה צו גיין אין מלחמה עניוועי, פארוואס? אמעריקע איז שולדיג היינט אין די טריליאנס און טריליאנס אוו דאלערס, און אלעס גייט צו צוריק צוועגס, למשל מען האט געמאכט די אבאמא קעיר, ס'ארבעט נישט, מען האט יעצט געמאכט אז די גרויסע קאמפעניס האבן אפגעזאגט די פי פי או, די וואס האבן פי פי או פאליסיס, זיי האבן נישט צו באצאלן, עס איז נישט דא קיין געלט, אמעריקע איז שולדיג פאר טשיינע טריליאנס אוו דאלערס, מאכט מען א מלחמה, און ס'וועט ווערן די גאנצע געלט גארנישט ווערט, מאנהעטן און די ריעל עסטעיט גייען אומזינסט, אזוי ווי ס'איז געווען נאך ווארלד וואר טו, און מען וועט אנהייבן ס'ניי. דאס געשעהט יעדע פערציג פופציג יאר, אין תנ"ך האט עטס אויך זעהן ותשקוט הארץ ארבעים שנה ותשקוט הארץ שלושים שנה, און ס'איז שוין חמישים שנה שוין אסאך, פון ווארלד וואר טו ביז יעצט איז שוין דא מער ווי חמישים שנה, ס'איז שוין דא זיבעציג מיט עפעס יאר, בכלל דער חפץ חיים האט געזאגט אז קיין שום קעניגרייך האלט נישט אן מער ווי זיבעציג יאר, מען האט עס אויסגענוצט דעמאלטס ווען ס'איז געשעהן די מכה פון די מדינת ישראל אז ס'וועט נישט אנהאלטן מער ווי זיבעציג יאר, אבער זעהט אויס אז ס'איז נישט נאר אויף מדינת ישראל דער קצף, ס'איז אויף די גאנצע וועלט. אין ארץ ישראל זאל זיין א געי פארעיד? וואס א חאזעריי איז דאס? נאר גארנישט, זיי זאגן ככל הגוים בית ישראל, זאגט דער אייבערשטער פיין איכ'ל ענק טריטן אזוי ווי די גוים אויך, איך האב נישט קיין פראבלעם, סאו איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין דעם זכות וואס כ'וועל מאכן מקווה'ס און אין דעם זכות וואס איך טו סעיפגארטן קינדער אז ס'וועט נישט פאלן אויף מענטשן וואס האבן נישט מיטגעהאלטן מיט די חאזעריי. און די וואס האבן מיטגעהאלטן און די וואס האבן אים געשטויסן און ארויסגעווארפן פון שולן און געלייגט חרמות, יהא רעוא די כהנא וכהנא זאלן מיטגיין מיט אלע גוים, זיי האבן דאך עס געטון, משה דוד נידערמאן איז רעספאנסיבל פאר די אלע רציחות, ער מיט סאטמאר, מיט פאפא, מיט די אלע וואס האבן געטון די חאזעריי, און שופראן, די אלע שקצים, און פארשטייט זיך די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר אויך, דאס איז געווען אויף אונטערצוברענגען די שמירה פאר די קינדער, איך בין דא אין די אלט שטאט געווען אין צפת אויף יום טוב, אלע שולן האבן מיך אריינגערופן. זיי רופן מיך די האולי ראביי, אזוי רופן זיי מיך, זיי האבן פאר מיר א נאמען, די האולי ראביי. זאגן זיי, אונז וואטשן מיר דיין אינטערנעט, מיר דערקענען מיר דיך, אין צפת, איבעראל איז דא היינט ווידיאוס, אפילו אין די טוילעטס, ווייסט איר דא די טוילעטס? כ'בין געווען דא אין א פלאץ, האב איך געזען אז מען קען נישט צושפארן פון אינעווייניג די טוילעט, פרעג איך דעם גבאי, איך מיין אז איינער דארף האלטן אינמיטן קטנים, וואס דארף ער אנהאלטן די טיר אויך? זאגט ער יא. פרעג איך אים פארוואס? זאגט ער, וואס הייסט דו פרעגסט פארוואס? דו ביסט דאך די האולי ראביי, יו אר די וואן דעטס אינוואלווד אין דיס האול טינג, יו אר אין די בעק אוו איט, ברוך השם. ס'האט נושא פירות געווען. דבריו עושים פירות ביטל כמה גזירות אדוננו בר יוחאי. כ'בין געווען דא אין די אלט שטאט, ס'איז געווען אזוי שיין דא די הקפות, דער אר"י הקדוש זאגט אז מ'זאל טאנצן פיר מאל הקפות, איינס ביינאכט, שמיני עצרת, און בייטאג, און נאכדעם ביי מנחה האסטו שוין דריי מאל, און נאכדעם איז דא זיי האבן דאס רופן דאס הקפות שניות, דאס איז שוין מוצאי יום טוב, וואס אין ארץ ישראל איז מוצאי יום טוב. ביי אונז ווערט שמחת תורה איז דא אין גאנץ ארץ ישראל דא הקפות שניות בפרט אין צפת דער אר"י הקדוש אליינס איז געגאנגען פון שול צו שול איך האב געזאגט א פשוט'ן טעם דער אר"י הקדוש איז געווען צוגעוואוינט פון מצרים נאך א הקפה און האט עס נישט געקענט אראפשלינגען דער אמרי חיים איז געווען צוגעוואוינט אין חוץ לארץ צו צוויי סדרים עס איז געקומען א מעמד אז ער איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל אויף חוץ לארץ נאך געלט האט ער מיט געברענגט די רעבעצען ער האט געזאגט איך וויל פירן נאך א סדר איך בענק מיך נאכן חוץ לארצדיגן סדר למעשה האט ער געפרעגט טשימפער רב צו ער מעג האלטן דעם סדר, געהעריג נישט לייגן תפילין, האלטן געהעריג יום טוב שני, איז דא א תשובה פון טשימפער רב פאר וויזשניצער רעבן, שרייבט ער אזוי, איך זעה דו ווילסט זייער שטארק האלטן דעם סדר, טרעף איך דיר א היתר, און דער אמרי חיים טאקע האט עס געהאלטן. ר' הערשעלע זידיטשויבער האט אמאל פארקויפט די פארמעגן, ער האט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל, דאס האב איך געהערט פון טאהשער רעבן די מעשה, ס'איז געקומען דעמאלטס שבועות, און ער האט גארנישט געפילט אין יום טוב שני, אויסגעלאשן ווי א לעכט, האט ר' הערשעלע געזאגט. נארמאל יום טוב שני פיל איך דאך אסאך מער ווי יום טוב ראשון, ווייל דאס איז דאך א זאך וואס אונז האמיר אליין צוגעלייגט ס'א דרבנן, און צו דעם באווייזט זיך דער אייבערשטער אז ער איז מסכים אז איך פיל נישט קיין יום טוב שני ברויך איך נישט גאנץ ארץ ישראל. עניוועי, דאס איז וואס דא איז געווען, ס'איז געווען זייער שיין, מ'האט איבעראל געטאנצט און געהאפקעט, ס'איז געווען ממש א מחיה, כ'בין דורכגעגאנגען ספרדישע שילן, זיי האבן שיינע הקפות, שיינע פזמונים, מ'האט געזינגען אינגאנצן בר יוחאי ואמרתם כה לחי, ס'איז געווען ממש, איך זאג ענק די אמת. ס'געווען סאמטינג ספעשל, ס'געווען אזוי ווי מירון, כ'האב זיך געפילט, כ'האב צוגעמאכט די אויגן, ס'האט זיך מיר צוגעדאכט איך בין אין מירון. עניוועי, זאל דער אייבערשטער העלפן זאל אננעמען יעדנ'ס תפילות, און אלעס אזוי ווי עס דארף צו זיין. כ'בין געווען דא אין די אלטע שטאט צפת, ס'דא דא א טשערנאבלער בית מדרש, דאס געהער אין אמת'ן פארן טשערנאבלער רעבין פון בני ברק, אבער די סקווערע האבן עס מייבם געווען, זיי האבן עס איבערגעפיקסט, און זיי שרייבן ארויף כבוד קדושת האדמור מסקווער, זיי האבן עס מייבם געווען, כ'האב דארט געדאווענט איין תפילה. ולא אמר לי ולא מידי, קיינער האט מיר גארנישט געזאגט, איך זאל זאגן אז קיינער ווייסט נישט ווער איך בין, איז דאס גלייב איך נישט. און ס'איז אינטערעסאנט, און כמעט איבעראל אין צפת זאגט מען קץ משיחיה, ווייל ס'איז דא אין מאקארוב, ס'איז דא דא א רבי מאקארובער רבי, ער איז מקרב די אלע צעבראכענע נשמות, האט א ישיבה דא, און דער מאקארובער רבי, נו ווי ס'איז ידוע, מאקארוב איז דאך געווען אן איידעם ביי ביי טשערנאבל, סאו זאגן זיי אויך, שטייט א צעטל מען זאל זאגן, נאכדעם אין טשערנאבלער קלויז זאגט מען דאך זיכער, און נאכדעם אויף צאנז, דער קלויזנבורגער רב. פון א תניא, ער האט עפעס גאנצע ספיקות צו מען דארף טאקע נישט זאגן קץ משיחא. עניוועי, ער איז אזוי גרויס דער סקווערער רבי אז איינער עפנט א שול לעבן אים האט ער א פראבלעם, איך האלט אפשר אז יענער רבי זאל זאגן אז ער וועט אויך גיין זאגן קץ משיחא. עניוועי. כ'האב געהאט אזא מין שיינעם יום טוב שיינע מנין, ס'איז דא א איד פון אמעריקע ער הייסט רב באב"ד ער איז פון בארא פארק ער פירט עס שוין זעקס זיבן יאר ס'איז זייער שיין געווען און למעשה איז געווען דא עפעס א איד פון סקווער אויכעט, איך האב געזאגט אז מיין טאטע נישט מער געדאכט איז געווען נישט געזונט, און אין נורסינג האום פלעגן זיי זינגען זייער זייער א שיינעם ניגון אויף קה קלי, און כ'האב עס אזוי ליב געהאט, כ'האב געהייסן איינער זאל עס מיר אריינזינגען, איך פלעג עס מיר חזר'ן אבער כ'האב עס פארגעסן משך די יארן, זאג איך אפשר קענסטו זינגען דעם קה קלי פון סקווער, אוי האט ער עס געזינגען אלע טעמים, wow! א דאנק, א דאנק.

דאס זאגן אלע, די אלע סאטמארע גארבידזש לאז דארטן אין וויליאמסבורג אדער לאז עס דארטן אין די סעקריטן אין ירושלים. דא האט קיינער נישט צו טון מיט די אלע שטותים, דא אפרישיעט מען א מענטש וואס ער טוט, פרייט אייך ברוך השם אז ס'איז מצליח זיין מישען, און שוין. עניוועי, איך וויל נישט האלטן דעם עולם צו לאנג ווייל איך אליין דארף אריבער פארן דעם ים און אויכעט מען דארף אלעס צושטעלן און ס'איז א קורצע וואך, ביי אונז איז דאך געווען דא דינסטאג אויכעט יום טוב. כ'מיין אין אמעריקע אויך, אבער דא ביי אונז, אונז האלטן דאך יום טוב שני של גליות, ביז מ'וועט עס מאכן, כ'האף עס וועט זיין פערטיג ערב שבת אן טיים. האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת בראשית, און כ'בעט דעם עולם זאל נישט פארגעסן מעביר סדרה צו זיין, ס'הייבט זיך אן א נייע יאר, טריי עס אויס, ס'איז מסוגל צו פרנסה, איינער האט מיר געזאגט, נישט איינס, שוין א צווייטער אויך געזאגט ער פאלגט, און ער האט זייער שיין מצליח געווען, חוץ לדרך הטבע, אין זכות פון תורה, האט מען הצלחה. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת בראשית.